א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, כ'האב שוין געמאכט ברוך השם די שיעורים די וואך, כ'האב נאר געוואלט זאגן א קליינע זאך וואס איז יעצט געשען און איך וויל עס נאך ארויף לייגן די וואך, ס'איז געשען אזוי, א אינגערמאן, ער איז מסתם דרייסיג, טוירטי פייוו, טרעפט מיך אין די גאס, און ער זאגט כ'האב אויסגעהערט אייער שיעור פון הלכות נידה, מורא'דיג שיין, כ'האב געהאט געדולד, איר איר האט אויכעט געדולד, ס'איז נישט אזוי ווי איך גיי ביינאכט און בין שוין מיד, און איך הער דעם נואף חזקאל, טייטלבוים וואס ער געבט א שיעור, איך האב אייך אויסגעהערט, און כ'האב געהערט איר זאגט דארטן א זאך וואס לכאורה האט עס מיר אויסגעזען אז איר מאכט א טעות, איר האט געזאגט אז שבת איז זייער קענטיג דער חילוק פון די שקיעה ביז צאת הכוכבים, א גאנצע וואך ווייסט מען די שקיעה, שבת איז א זייער אינטערעסאנטע זאך ווייל לגבי שבת איז עס נאך בייטאג. נאך די שקיעה, ס'הייבט זיך אן א ספק ביין השמשות, נאכדעם גייט עס אריין לויט די גאונים, לויטן רבינו תם, און נאכדעם ווערט מוצאי שבת, מה שאין כן לגבי הלכות נידה, און הלכות וסתות, און לגבי הפסק טהרה, און די אלע זאכן, איז די שקיעה איז מחייב דעם טאג און די נאכט, אז נאך די שקיעה קען מען שוין נישט מאכן קיין הפסק טהרה, און. מען דארף רעכענען דעם טאג לגבי חמשה ימים און שבעה נקיים ביז צו די שקיעה און נאכדעם גייט אן אנדערע טאג, האט יענער געזאגט אז כ'האב געהאלטן אז מסתם זענט איר זיך טועה, בין איך געגאנגען פרעגן מענדעלע ראבער אזוי זאגט יענער אבער ער האט נישט געזאגט דאס ווארט מענדעלע ראבער, ער האט געזאגט ער איז געגאנגען פרעגן זיין רב. געזאגט. האט ער געזאגט, מסתם ווייל ר' נחום איז א וויזשניצער, און אין וויזשניץ האט מען נישט געוואוסט פון שיטת רבינו תם, תם דער רבי דער דברי יואל, בין איך געגאנגען און כ'האב אנגעקאלט א רב, ער האט מיר געזאגט ווער ער איז אויכעט, ער איז דער גרעסטער בקי מסתמא אין זמנים היינט, ער הייסט הרב ר' ישראל דוד הארפענעס, און ער האט אויכעט געשריבן א חרם אויף מיר, באט ס'איז נישט וויכטיג, און ער האט אים געזאגט אז זיכער איז אזוי, ווי ער האט אייך געזאגט אזוי איז עס, איז ער צוריק געגאנגען צו מענדעלע ראבער. און ער האט געזאגט פאר מענדעלע זאלסט וויסן דו לערנסט אונז הלכות נדה אזויפיל יארן און דו דו לערנסט אונז נישט, אונז האב מיר דאס אלעס נישט געוואוסט, אונז האב מיר געוואוסט מ'איז סאטמארע חסידים, בצאת הכוכבים, נאכן שיטת רבינו תם, ביז דעמאלטס מאכט מען הפסק טהרה, ביז דעמאלטס הייסט עס טאג, און ער זאגט מיר א שאד א שאד אז איר האט אנגעהויבן אזוי שפעט הלכות נדה, איך בין שוין אלט איבער דרייסיג און איך בין נכשל געווארן אלע יארן, און ער האט טענות יעצט צום רב. כ'האב געזאגט נאך א מזל האסטו אים נישט געהארגעט ווייל ביי דוד המלך דארטן תמחה זכר עמלק און זכר עמלק ער האט געמיינט נאר די זכרים בקיצור איז ער געקומען דארטן הרג'נען זיין רעבן איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם ווער ס'זאגט עס איז נישט אינטערעסאנט עטס האטס פראבלעמס מיט מיר מיט מיין האטליין מיט מיין מנוולות מיט די אוקריינישע שיקסעס מיט אלע באלאוניס וואס מ'האט ענק איינגערעדט כ'וויל ענק זאגן איין זאך הערטס אויס וואס מ'זאגט ענק ווייל וואס איך זאג ענק איז ריכטיג, און איך בין זייער שיין שטאט מסביר, איך האב נישט קיין פרעשור, איך קען מיך ארויפזעצן אויפן האטליין צען מינוט, צוואנציג מינוט, א שעה, און פיר שעה אויכעט, קיינער שטעלט מיך נישט אפ. גייטס דורך אלעס וואס איך זאג, ווייל. און ס'איז זייער וויכטיג אז זאלטס איבערפרעגן ענקער רב, ער טוט זען אז וואס איך זאג איז ריכטיג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. גא אינגערמאן, ער היט זיך אפ אלע יארן, ער איז א סאטמאר אינגערמאן, ער גייט באלד טון שידוכים מיט די קינדער, די קינדער זענען בני הנידה, איז דאס איז וואס דא גייט פאר.

דו האסט געמאכט א גרעיוו מיסטעיק אז דו האסט דעם נחום ראזענבערג ארויסגעווארפן, קוק ער איז ארויסגעווארפן, קיינער בעקט אים נישט, יעדער בארעדט אים, און ער פארט בעסער פון אלע די רבנים דא אין שטאט. כ'וויל נאך א זאך זאגן, הרב קאלטמאן, ביסטו דען נישט א תלמיד פון דברי יואל? וואס דו האסט געמאכט אזא גאנצע עמורדזשענסי מיט געמאכט ליצי ליצנות פון די גאנצע מערכה וואס מ'פארט מ'זאל מוחה זיין קעגן די ציונים וואס זיי נעמען מענטשן אין מיליטער בכפייה? האב איך אים גענפערט אזוי, ווען איך האב געפירט מיין מערכה איז געווען אסאך רבנים וואס האבן מיר געזאגט איין זאך, דו טוסט זייער זייער א האקלע זאך, דו וואלקסט אויף א דינעם שטריק, יעצט טאמער וועסטו קיינמאל נישט זאגן קיין ליגנט, דעמאלטס איז עס א קידוש השם, ווייל א איד וויל נישט אז מען זאל טון די אלע זינד. טאמער האסט אבער אויבן א רב וואס האט אויף דיר אונטערגעשריבן און דו האסט א חשבון מיט אים, און דו זאגסט איין טראפ ליגנט אויף אים, זאלסטו וויסן, נישט נאר ביסט נישט מקדש דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דו רעדסט לשון הרע פאר מיליאנער גוים, און דו זאגסט צו א ליגנט אויף די רבנים צו אויף וועמען דו לייגסט ארויף. האב איך געזאגט דעם רב, איך פארשטיי אייך זייער גוט און איך ברויך ליידער נישט האבן קיין ליגנטס, איז ליידער אלעס אמת. דאס זעלבע האב איך יעצט געזאגט פאר דעם רב, ער קאלט מיך אפ צו איך בין קעגן דעם אז מען גייט קעגן די מדינה, זאג איך חס ושלום, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, נאר די פיקטשערס וואס עטס האטס געוויזן ווי מען כאפט אן א מענטש און פיר שוטרים שלעפן אים, דאס איז נישט וועגן גיין אין מיליטער, דאס איז ווייל ער האט זיך אראפגעזעצט אינמיטן די גאס, ער האט זיך נישט געוואלט אויפשטעלן, אדער איינער האט אראפגעכאפט א פאן פון א פייער לעשער טראק אין ארץ ישראל און האט עס אריינגעווארפן אין די דאמפס צום פארברענען. אויף דעם כאפט מען אים אן און מ'טראגט אים אוועק. ווען דו ווייזט דאס פאר'ן גוי, ליטל דו יו נאו אז דו ביסט מחלל שם שמים פאר גארנישט. מ'זאגט קוק וואס דער איד איז, א משוגענער מענטש. ער כאפט אן אין גיוס נעמט ער פיר פאליס צו טראגן איינעם אריין. און נאכדעם ווייזט מען אז זיי זיצן אין דזשעיל. זיי זיצן נישט אין דזשעיל פאר דעם. אונז ווייסט מען וואס דארט גייט פאר. דאס האב איך אים מסביר געווען. אז דו פירסט די מלחמה מיט שקר ביסטו מחלל שם שמים ווייל דו גייסט ארויס צום גוי און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם און דאס איז וואס מיך ארט. די מלחמה יעצט איז געפירט מיט הונדערט פראצענט בלאף און שקר ווייל אפאר משוגעים די שטערן חברה מיט נאך אפאר שקצים מיט הערשל קלאר ווילן מאכן געלט. דאס אלעס וואס דאס איז געמאכט. יעצט דער גוי אנפארטשענעטלי ווייסט עקזעקטלי ווי די פיקטשערס זענען געמאכט געווארן ווייל אויף אלע האטליינס און אויף אלע בלאגס שטייט ארויס קלאר אז דאס איז זיי זעצן זיך אראפ מען ווייזט ווי זיי לאזן נישט דורכפארן די באסעס מיט די קארס און עמורדזשענסי וויהיקלס דארפן אויך פארן סאו עווענטשעלי פארלירט עטץ אלעס עד כדי כך דאס אלעס וואס דער רבי האט אונז געלערנט מיט די שלש שבועות מיט די אלע זאכן ווערט ביי זיי א דזשאוק, פארוואס? ווייל פארשטיי אליינס, מען זאגט קוק, אזוי ווי אונז זאג מיר אויף די אראבער די דזשיהאידס, די זעלבע זאגן זיי יעצט אויף די אידן אויך דזשיהאידס, סאו בקיצור ס'איז דא אראבישע דזשיהאידס און אידישע דזשיהאידס. געהאט. און ממילא האט די רבי פארלוירן זיין גאנצע מערכה אז מ'דארף מודיע זיין פאר די גוים אז אונז טאר מען נישט האבן קיין מדינות וכדומה. דאס איז וואס מיך הארט און איך וויל דו זאלסט עס קלאר פארשטיין, ווען דו וועסט מיך פארשטיין וועסטו אויפהייבן די הענט און זאגן איך בין גערעכט. יעצט איז נישט געווען קיין שום מין זאך אין די מדינה וואס מ'האט געמאכט ארגער. יא, ס'איז אמת מ'קען קריגן זייער שווער א דזשאב אז מ'איז נישט געגאנגען אין מיליטער, ס'איז אלעס איז אמת, אבער די מדינה בייגט זיך. ס'איז יעצט געווען א ריפארט. זייער א שיינע ריפארט אז אריבער דרייסיג פראצענט פון די פרומע האבן אנגעהויבן צו גיין אין תיכון זאלן זיך לערנען א פאך, יעצט אזוי ווי ווען מען גייט אין תיכון מוז מען דאך גיין אין צבא, האט מען ערלעדיגט אז מען זאל נישט מוזן גיין, און וואס די מדינה ברויך האבן די פאר פרומע על אפי ועל חמתי, דעי דאונט איווען ניד דעם דער. ס'איז געווען אמאל דער דער קייזער פראנץ יוזעף, מען האט אריינגעריקט אידן אויכעט אין מיליטער, די מעשה איז אבער געקומען אז זיי האבן געדארפט. קודם מאכן הכנות פארן דאווענען אינדערפרי און די דאווענען, האט דער שר צבא געזאגט פאר אים, דאס דאווענען וואלט איך זיך שוין מוותר געווען אבער די הכנות פארן דאווענען דאס דויערט דאך לענגער ווי דער גאנצער דאווענען אינאיינעם מיטן פרישטיק, נא נא נא נא נא איך ברויך זיין, מען האט זיי ארויסגעווארפן, די מדינה ברויך ענק נישט, די מדינה שלאגט זיך יעצט נישט מיט ענק, זיי האבן גענוג, זיי ברענגען חולים חדשים, זיי האבן זאליקא וואס ער ברענגט פראנצויזישע קינדער וויפיל דו ווילסט, ס'וועט זיין יונגלעך און מיידלעך, ס'וועט זיין א מחיה.

שטיק. יעצט וויל איך עטץ זאלט אויסהערן צוויי קאלס וואס איז אריינגעקומען וועגן שובבים. די קולות האט מען משנה געווען צו פראטעקטן די אינעסענט.
יא, דאס איז אן עמורדזשענסי וואס מען דארף נישט רופן ניין וואן וואן, נאר מען דארף וויכטיג ר' נחום ראזענבערג זאל רעדן דערפון. ס'קוקט אויס מען האט אנגעהויבן צו ברעינוואשן פרויען פון אזא וויכטיגע ענין ווי הלכות נדה, מען רעדט דא פון הייליגקייט, מען רעדט דא פון קדושה וטהרה, און מען רעדט דא אז א פרוי דארף נאכן נעמען שמאטעס, נעמען די שבעה נקיים, פריפערן צו גיין אין מקווה, זיך מקדש זיין פאר איר מאן, וואס פארלאנגט זיך פאר א פרוי וויאזוי מען איז זיך מקדש, באקומט א וסת, און נאך מאכט זי די בדיקות ביי די שבעה נקיים, זי דארף נאכן גיין אין מקווה, מען האט אנגעהויבן צו ברעינוואשן דא אין וויליאמסבורג אז

הלכות נדה גייט אן צו יעדע פרוי וואס האט א מאן וואס האט א וועסט, זאל עס זיין מאנטאג דינסטאג זאל עס זיין ווינטער צו זומער, ס'איז נישט א שובבים געים. ס'איז געווארן אזא מין זאך נישט כדת אין גאס. אז מען גייט און מען זאגט פאר פרויען אז הלכות נדה איז נאר געמאכט געווארן פאר שובבים, נאר שובבים רעדט מען פון, נאר שובבים לערנט מען דערפון, נחום ראזענבערג איז משוגע, ער בלאזט עס אויף, מען זאל נישט גיין צו זיינע נדה שיעורים, מען מאכט צודרייט די פרויען. ר' נחום ראזענבערג איז שאקירט און ער מוז דאס זאגן קלאר פאר אלעמען די הארבקייט דערפון ס'איז איסור כרת ס'איז נישט נאר שובבים ס'איז פאר יעדן טאג פאר יעדע פרוי וואס דארף טון וואס זי האט צו טון און ס'איז נישט קיין שובבים געים איטס עבסעלוטלי ע האולי געים וואס א אידישע טאכטער דארף טון פאר איר מאן און פאר אירע וועגן מען זאל האבן ערליכע אידישע דורות. רעד אויף דיין האטליין, ס'איז נישט קיין שובבים זאך, דאס מיינט א גאנץ יאר דארף מען זיך נישט אפהיטן פון א נדה, חס ושלום דאס איז עפרא לפומא.
און יעצט טוט איר אויסהערן דעם צווייטן קול. לכבוד הרב ר' נחום ראזענבערג שליטא, מענטשן וואס האבן טענות אויף הרב אז ער איז מענטעלי משוגע, האט מען זיי געפרעגט פארוואס ס'איז א שיעור אויף הלכות נדה פרעגט מען וואס איז ראנג הלכות נידה ס'איז זייער א וויכטיגע שיעור, זאגן זיי ניין בכלל נישט, אין וויליאמסבורג פירט מען זיך מען רעדט נאר פון הלכות נידה ווען ס'איז שובבים, ס'קומט שובבים פלוצלינג וועקט מען זיך אויף און מען מאכט שיעורים אויף הלכות נידה, זאגן זיי אמאל האט מען געוויסט אז ווען א א חתן כלה האבן חתונה דארף מען זיי גיין פאר לעסענס, און מען לערנט זיי אויך די וויכטיגקייט מען הייבט אן צו פירן א אידישע שטוב דאס מיינט מען דארף לערנען הלכות נדה, ווייל מען דארף פירן א אידישע שטוב בקדושה וטהרה, און אין דעם איז אינוואלווד הלכות נדה אז א פרוי באקומט א וועסט זי דארף זיך און און פריפערן און זיך מקדש ומטהר זיין זי גייט נאכדעם אין מקווה די אלעס וויאזוי מען מעג אנרירן א פרוי. זאגט מען אמאל האט מען דאס געוויסט אבער היינט איז עס נאר געמאכט געווארן פאר שובבים, אין וויליאמסבורג רעדט מען נאר פון הלכות נדה ס'קומט שובבים מ'גיבט א בליק אויף אלע בתי מדרשים מ'טוט אדווערטייזן מען גייט לערנען הלכות נדה, פרעגן זיי פארוואס ר' נחום ראזענבערג האט זיך אראפגעלייגט אין זיין האטליין געמאכט א עקסטערע האטליין פאר הלכות נדה. זאל איך כאטש זאגן ווייל יעצט איז שובבים און אין ווילימסבורג רעדט מען נאר הלכות נידה אין שובבים פאר דעם מאך איך א עקסטערע האטליין הלכות נידה דא זאל מען נאר צוהערן אויף שובבים אבער פאר א גאנץ יאר טענה'ן די ווילימסבורגע אידענטום איז עס בכלל נישט כדאי פאר ווילימסבורג זאל איך עס קענען אין אנדערע פלעצער דארף מען עס א גאנץ יאר אפהיטן הלכות נידה. וואלט איר געקענט ענטפערן אויף די קשיא אויף וואס מען האט געפרעגט ליידער אז פון א הלכות נידה וואס דאס גייט אן א גאנץ לעבן א גאנץ יאר בפרט ביי אינגע קאפלס וואס די ווייבער זעהן נאך די וועסט וואס זיי האבן די וועסט און זיי האבן נישט טהרה איז עס אמת אז הלכות נידה גייט נאר אן ביי שובבים? דאס גייט בכלל אן ווען די אייבערשטער הייסט

זייער א וויכטיגע זאך וואס הרב נחום רויטנבערג דארף דאס קלאר מאכן פאר כלל ישראל. שכוח כל טוב.
לאמיך אפאר זאכן קלאר מאכן, קודם, דער פריעריגער בעל דרשן דער רב האט געזאגט אז מען דארף קלאר מאכן אז אלע פרויען וואס זענען פארהייראט האבן צו טון מיט הלכות נידה און זיי דארפן זיך וויסן אזוי מטהר זיין פאר זייערע מענער, דאס איז א טעות מעיקרא, א מיידל פון ווען זי באקומט איר וועסט היינט באקומען זיי הער איך שוין ביי די צען, ביי די עלף, אבער על כל פנים אמאל האט מען באקומען ביי די צוועלף, פון ווען זי באקומט איר וועסט דאס ערשטע מאל, איז זי א איסור נידה פאר יעדן בחור צו זיי האבן חתונה געהאט צו נישט, פונקט אזוי ווי א פארהייראטע פרוי איז אסור פאר איר מאן, און ווי א פארהייראטע פרוי איז אסור פאר א פרעמדן מאן, זי איז אסור ווייל זי איז אן אשת איש, אבער מען רעדט אויפן ענין פון נידות, ס'טוישט זיך נישט, ס'ווערט א איסור מוסיף און זי איז חייב אויף צוויי זאכן. יעצט ווען א בחור האגט א מיידל און ער געט איר א קיש, דאס איז חיבוק ונישוק וואס דאס איז איסורי כריסות, ס'האט נישט צו טון צו זי האט יא חתונה געהאט צו זי האט נישט חתונה געהאט, און דאס איז די פונקט וואס מען דארף לערנען מיט יעדן, אויף מיין שיעור אויף הלכות נידה האב איך צוגעלייגט דאס אויכעט אז מיידלעך און בחורים זאלן עס אויך הערן, ווייל כ'האב באקומען הונדערטער קאלס. א מיידל קאלט מיך אפ, זי האט חתונה געהאט, מען האט איר געלערנט הלכות נדה, זאגט זי, פארוואס האט מיר מיין טאטע דאס נישט געזאגט ווען איך בין געווען א מיידל, איך האב נישט געוואוסט, איך בין געזעסן מיט מיין שכן'ס יונגל, בין איך געזעסן חיבוק ונישוק, און אמאל האט מען זיך, ווי מען זאגט, מער ווי חיבוק ונישוק מתיר געווען, און זי האט מיר פארציילט וואס, אבער דאס איז דאך נישט וויכטיג ארויפצולייגן, בקיצור, זי איז קיין בתולה ביי די חתונה נישט געווען, זאגט זי, העט איך געוואוסט איך שפיל מיך מיט אזאלכע איסורים, וואלט איך עס קיינמאל נישט. נישט געטון, איך בין נישט דא געווען צו דערצערענען גאט, איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז אן עבירה, דאס וואס איך טענה, מען מוז לערנען מיט קינדער, א תינוק המוטל בעריסה איז שוין מטמא משום זיבה, ביי א גוי, די חכמים האבן גוזר געווען, דאס מיינט מען דארף לערנען פון א תינוק המוטל בעריסה, און די צווייטע זאך וואס דו זאגסט וועגן לערנען הלכות נידה, פארוואס דאס איז א שובבים זאך וויל איך דיר זאגן, דער וואס האט עס געמאכט איז רב בולד. ער איז דעם אלטן רב ביק'ס אן אייניקל. דער אלטער רב ביק האט געהאט אן איידעם באלד, און זיי טוען פיינע זאכן. ער האט א ברודער וואס איז דער גרויסער פירער אין לעמבערג און לעוואוו. פיינע זאכן טוען זיי. אבער איין זאך, ווען ער האט ארויסגעגעבן די הלכות נדה צו לערנען שובבים, האב איך אים געזאגט ס'איז א רציחה וואס די וועלט האט עס נישט געזען. פארוואס? ווייל דאס איז די פשט אז נאך שובבים דארף מען דאס נישט לערנען. ס'האט מיך דערמאנט א דזשאוק. דער חפץ חיים האט זיך געפלאגט ארויסצוגעבן א ספר אויף לשון הרע, מען זאל נישט רעדן לשון הרע. א פרוי קאלט אפ א צווייטע און זי זאגט איך וויל דיר עפעס דערציילן וועגן יענע און יענע ווייבל. זאגט זי אנטשולדיגט, פון ניין ביז צען רעד איך נישט לשון הרע. דו ווילסט קאל מיך צוריק טען או וואן. דאס איז די דזשאוקס וואס אונז שפילמער מיטן אייבערשטן און מיט זיין תורה, וועגן דעם שפילט ער מיט אונז אויך דזשאוקס. ער לאזט אונז דא אין גלות און קוק וויאזוי אונז זעמער אויס. להרג ולאבד ולמכה ולחרפה. איך האב געהאלטן אז מ'טאר דאס נישט טון. דו ווילסט מאכן א שיינע זאך, יעדע וואך, כאטש איינמאל א וואך, זאל מען לערנען הלכות נידה אין אלע שולן, אזוי ווי ס'איז דא אבות על בנים. זאל זיין איין נאכט, דעמאלטס לערנט יעדער הלכות נדה, מען זאל לערנען די זעלבע סעיף, און ממילא זאל מען זיך קענען טרעפן אין די גאס און איינער זאגן פארן צווייטן, האסט געהערט וואס דער האט געזאגט, וואס דער מגיד שיעור האט געזאגט, ס'איז אמת, ס'איז נישט, דו האסט געוואוסט דערפון? אזוי ווי די דף היומי, ס'איז היינט א צענטראלישע זאך, איך האלט אז ס'איז נישט דא נאך אזא מין תורה לשמה פאר א יונגערמאן וואס ער האט א פרוי וואס זי זעהט די וסת, ווי צו לערנען הלכות נדה, ווייל די אלע אנדערע זאכן וואס ער לערנט, און אפילו די גמרא, אפילו לערנען דף היומי איז עס נישט אזוי תורה לשמה ווי דאס וואס מ'לערנט הלכות נדה, ווייל די הלכות נדה קען ער נוצן יעדן טאג, אוודאי הלכות שבת איז אויכעט זייער וויכטיג, און דאס איז אלעס כריתות זאכן, סקילה, וועגן דעם בעט איך דעם עולם, פארקריכטס נישט, ס'איז נישט געמאכט הלכות נדה נאר פאר שובבים, שטעל דיר פאר מ'זאגט שוין אז איך בין משוגע אז איך לערן א גאנץ יאר הלכות נדה, איך זאל יעצט זאגן אז ווייל ס'איז שובבים לערן איך הלכות נדה, ס'איז נישט אמת, ס'איז דער פופצנטער שיעור, איך לערן ווען איך האב צייט, צו זאגן א שיעור, בין מורא'דיג פארנומען, און דאס א שיעור וואס טויזענטער מענטשן הערן עס, און ס'פארעכט אלע פראבלעמען, און צוצוקומען צו דעם מוז איך אליינס הערן שעות און שעות פון מענטשן און פון רבנים זאכן, ווייל איך מוז דאך זען ווי די מיסטעיקס ליגן. אזוי ווי דער אינגערמאן קאלט מיך אפ, ער וויל וויסן צו נחום ראזענבערג ווייסט נישט אז סאטמאר איז זיך נוהג שיטת רבינו תם, וועגן דעם האט ער געזאגט אז אין. און שבת ביי די שקיעה, נאך די שקיעה, איז שוין אן אנדערע טאג, כאטשיג לגבי שבת איז עס נאך שבת, אבער לגבי הלכות נידה, חמשה מיטן שבעה נקיים און וסתות, איז עס שוין אן אנדערע טאג. ער ער נאך מסופק אין מיר צו איך ווייס וואס איך רעד, איר איר זעט ווי מען האלט רבותי, און ס'איז דא רבנים אויך וואס זיי קאלן, רבנים ווילן וויסן צו ס'איז ריכטיג און צו אהער צו אהין, און בכלל מען האט פרענטשייזט דעם גאנצן הלכות נידה אויף אפאר רבנים וואס אפאר פון זיי זענען נואפים, ממש נואפים. נו וויאזוי זאל א אינגערמאן האבן דרך ארץ פאר דעם רב? און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז אזוי געפרענטשייזט ביי אפאר זויערע ביטערע משוגעים, אזא זלמן לייב פיליפ קומט אריין אנגעזוירט ביטער, העי, ווי איז דיין שמייכל? ס'איז נאטינג ראנג אז מ'לערנט די זאכן, ווען ס'זאל זיין עפעס ראנג וואלט עס דער אייבישטער אונז נישט געגעבן, הוא קדוש ומשרתיו קדושים, און די תורה איז קדוש. און אז א אינגערמאן האט א פראבלעם, ער וויל פרעגן א שאלה, דער רב שרייט אויף אים, איך געדענק ס'איז געווען א רב האט געפסקנט דו ביסט טריפה גמורה, כ'האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין יארן צוריק, ער איז געגאנגען די פרוי זי האט א שפיי געטאן אויף די פלאר פארן רב דו ביסט טריפה און זי גייט מער קיינמאל נישט האלטן קיין טהרת המשפחה, נעכטן אליינס האב איך געהאט א פאל ווי א פרוי זי האט זיך געטובלט אין א מקווה די בלן בלנית האט באמערקט אז ס'קומט אריין וואסער בשעת זי האט זיך געטובלט. ער האט מיך אנגעקאלט וואס מען טוט, בקיצור האט זיך אנגעהויבן א גאנצע מעשה, ער האט געפרעגט א רב, האט אים די רב געזאגט אז ביים אריינגיין נישט קיין פראבלעם, נאר די דברי חיים, זאג איך אים וועיט א מינוט, שיק אריבער די בלנית יעצט און פרעג ווי הויעך די וואטער לעוועל איז, טאמער ס'איז ביי די דרעין ווי ס'דארף ארויסגיין אדער ביי די ערשטע סטעפ ווי ס'גייט ארויס, דעמאלטס איז געווען אריין און ארויס, נאר דארט איז דא א דרעין אויף די פלאר וואס די בלנית האט נישט באמערקט. בקיצור ער גייט אריבער און ער זאגט אה ר' נחום איר האט אדער רוח הקודש אדער זענט איר סתם אזוי גערעכט, ס'איז אמת ס'איז אריין און ארויס און ס'איז דארט אראפגערינען, האב איך געזאגט זאג די פרוי זאל צוריק קומען, בקיצור די פרוי האט אנגעהויבן אז זי האט זיך יעצט געמאכט די האר ס'קאסט צוויי הונדערט דאללער מיט די האר מיט די האר מיט די האר, זאג איך די בלנית ליסן טו מיר א טובה געב איר די צוויי הונדערט דאללער און מארגן אינדערפרי באקומסטו עס דעליווערט ביי דיר אינדערהיים טאמאראו אין די מארנינג באקומסטו עס דעליווערט. ווי האב איך מיך דאס אויסגעלערנט? איך מוז ענק זאגן דעם אמת, ר' אהרן טייטלבוים, דער סאטמארער רבי פון מאנרא. איך האב עס שוין פארציילט אויפן האטליין, ס'איז געווען א פרוי וואס איז געקומען דארטן, זי האט זיך שוין געהאט געמאכט די האר פאר זי איז געקומען, און די נעגל אויך, די מאניקיור, אלעס. און זי האט גע'טענה'ט אז די בלנית, אונז לאז מיר דיך נישט אראפ דא אזוי. גיי, מ'האט אפגעקאלט ר' אהרן. פרעגט ר' אהרן, אין וואס האנדלט זיך? זאל זי נאכאמאל גיין עס מאכן? זאגט זי, יא, ס'קאסט דרײַ הונדערט דאלער. פרעגט ער, פרעגט רבי אהרן די בלנית, זאג מיר דו האסט אפשר דרײַ הונדערט דאלער אין שופלעדל? זאגט זי, איך האב, איך קען עס צוזאמשטעלן. האט ער געזאגט די פרוי, טו מיר א טובה, גיי נעם אלעס אראפ, קום צוריק אין מקווה, און אונז באצאל מיר דיר די דרײַ הונדערט דאלער. דאס איז געווען אזא העלדישע מאוו פון רבי אהרן, איר האט נישט קיין השגה, און איך האב עס דעמאלטס געהערט, מען פארציילט דאך מיר אלע מקווה נייעס, איך קען דאך נישט גיין אין קיין מקווה, ווייל איך קען דאך נישט קוקן אויף נאקעטע מענטשן, איז דערציילט מען מיר אלעס, באקום איך די מקווה נייעס אויפן טעלעפאן, וויל איך ענק זאגן אז. זאג באמת כ'האב הנאה אז ר' אהרן האט זיך אזוי געפירט, ווייל דאס האט געמאכט אז איך זאל אויך האבן דעם דעם קוראזש, נאר ר' אהרן האט געגעבן דרײַ הונדערט דאלער איך האב נאר געגעבן צוויי הונדערט, און נאך א זאך ר' אהרן האט אביסל מעהר געלט פון מיר, די קהילה האט זיכער מעהר געלט, אבער ברוך השם כ'האב מיך אויסגעלערנט, אז פאר יענעם די פאר טאלער איז עס ביי איינעם נישט קיין פראבלעם, מ'דארף וויסן וואס ווי די שיך קוועטשט יענעם, עניוועי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, אבער יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. אין כנסת איז דא איינער פון די חברי הכנסת וואס ער הייסט עודד פארער, ער פושט יעצט אז אין ארץ ישראל זאל מען מאכן זעלבן סעקס אפענדערס רעדזשיסטרי אזוי ווי ס'איז דא אין אמעריקע און אין די גאנצע וועלט, יאדאדאדאדאידאידאי. יעצט די כנסת איז דן צו צו עפענען אזא מעידזשער סעקס אפענדער רעדזשיסטרי צו דאס העט אפהיטן די קינדער צו נישט און מען גייט יעצט ארום פרעגן און עווענטשעלי העט עס מסתם ווערן. יעצט ווער געדענקט ס'איז געווען איינער סאנדאווסקי. סאנדאווסקי איז געווען די העד קאוטש פון די פוטבאל טיעם פון פען סטעיט יוניווערסיטי וואס דאס איז זייער א חשובע פאזישן. ער האט אריינגעברענגט עפרות זהב פאר דעם קאלעדזש. געדענקסט אזא זאך? עניוועי איז למעשה מען האט אים איינגעזעצט און יעצט האט מען געטראפן אז זיין זון, און אפילו נישט זיין זון נאר א שטיף זון, איז אויך געווען ער איז עקיוזד אף טשיילד סעקשועל אביוז, און ממילא האט מען אים איינגעזעצט. זעהט אויס אז מען וואוינט נאר אין איין הויז מיט דעם רעדזשיסטערד סעקס אפענדער איז שוין די זעלבע זאך. איז דעם טאַטן, דזשערי סענדאָווסקי, האָט מען אין יאָר טוואַנני טוועלף געגעבן דרײַסיק יאָר אין תּפֿיסה. יעצט וועט מען זען וויפֿל מען וועט געבן דעם שטיפֿזון. דאס הייסט אין די גמרא'ס לשון כאמה כבתה, אזוי ווי די מאמע אזוי די טאכטער, אזוי ווי דער טאטע אזוי דער זון, אפילו נאר א שטיף טאטע. יעצט כאטשיג זיין טאטע האט אריין געברענגט עפרות זהב ווייל ער איז געווען דער גאנצער אָנפירער פון די פוטבאל און זיי האבן נישט מחפה געווען, נישט אויפן טאטן, מ'האט אים געגעבן דרייסיג יאר און יעצט גייט מען געבן דעם זון. רבותי, יו העוו טו וואטש וואט יו אר דואינג, ביקאז ס'וועט נישט העלפן פאר קיינעם. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן, איך האב גערעדט פאריגע וואך פון דעם נפתלי וואלדמאן, איי ס'האט געהייסן וואלדמאן, ס'האט געהייסן פעלדמאן, בעיסיקלי איש סאדע, איז למעשה וואס איך וויל זאגן איז אז מ'האט מיך אפגעקאלט אז ער האט אמאל געוואוינט אין מאנטריאל און ער פלעגט דארטן בודק זיין זייער ערליך פאר פסח, שטייט אז מ'זאל בודק זיין בחורין ובסדקין במקום. עד שמקום שידו מגעת, און ער פלעגט דארט ארום גיין צו די פראנצויזישע גויטעס. אזוי ווי ער האט געמופט דא יעצט אויף קרית יואל ווייל ער וויל תשובה טון אויף דער עלטער, האט ער געמיינט אז דא איז אזוי ווי די פרענטש גויטעס, מען כאפט זיי מיט אין די גאס. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, זייער אינטערעסאנט. א גויטע קענסטו היינט נישט כאפן אין די גאס, ווייל מען האט זיי אויסגעלערנט, עדיוקעישאן, דאונט לעט יורסעלף בינג רעיפד. דערס סאו מעני קאנסעקווענסעס, דערס סיקנעסעס, דערס פרעגנענסיס, דערס עווריטינג, און א אידישע טאכטער קענסטו נאך כאפן ווי דו ווילסט, איזן איט אנבעליוועבל? פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא די עדיוקעישן, ברוך השם היינט איז שוין נישט אזוי געפערליך ווייל זיי זענען אלע עדיוקעיטעד, אלע ווייסן אז מ'טאר זיך נישט לאזן שטופן מיט, פון קיין בחור, דאוס דעיס אר אווער. נאך דא אמאל יוצא מן הכלל קעיסעס, אזעלכע משוגעים וואס טארן נישט האבן די אלע מאדערן טעקנאלעדזשי. עניוועי, איז וואס איך וויל זאגן איז אז דער וואלדמאן האט מען מיר געזאגט איז אן איידעם ביי דעם רבי אהרן הערש וויינבערגער דער וואס האט די וויינבערגער הערינג ער לעבט שוין נישט און א קענעדישער האט מיך אויפגעקאלט ער קען זיין ווייב ס'איז א שיינע פרוי ער ווייסט באמת נישט וואס דער אינגערמאן האט געדארפט ארויסגיין מיט א גויטע באט איט וואס א סטופיד מאוו, איך בעט קרית יואל שיקטס אים ער זאל צוריק פארן אויף מאנטריאל, ס'פעלט אונז נישט אויס אזא חילול השם, אונז האמיר גענוג פון די אייגענע וואס זענען אויפגעוואקסן מיט אונז. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז דער רבי אהרן הערש וויינבערגער האט א זון ער הייסט אברהם שלום וויינבערגער, דער מענטש האט אן ווילסאן סטריט האט ער געהאט איינע פון זיין, אין די הויז פון זיין שווער האט ער געהאט אונטן אן אפארטמענט און דארט פלעגט ער ארויסהעלפן מענטשן, און ס'דא א. יונגערמאן, ער איז שוין דרייסיג אביסל מער, זאגט ער מיר אז ער פלעגט איהם אריין רוקן דארט אין א בעט, ער האט געהאט א בעט און ער פלעגט מיט אים מאכן משכב זכור כל דבר אסור, די אינגערמאן איז חרוב קראנק, מען האט אמאל אריין געברענגט א בחור וואס מען האט אים מטמא געווען מיט משכב זכור, מיר דערציילט דארטן דער וואס האט אים אריין געטראגן פון די הצלה. ער האט זיך גענומען שרייען זעקס מאל יעדע מינוט קדוש קדוש קדוש און ארויסגעזאגט השם צבקות מלא כל הארץ כבודו האט מען מטמא געווען א מענטש איז מען מטמא זיין נשמה הגם מען פילט עס נישט אבער די נשמה וויינט יענער האט אפשר צען שעה רצוף און יעדע מינוט איבערגעחזרט קדוש קדוש קדוש השם צבקות ארויסגעזאגט דעם שם. דער בחור, דער אינגערמאן, ער איז היינט א אינגערמאן, ווייל מען האט אים מטמא געווען, ער איז אזוי צעבראכן געווארן, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט זיך, אזוי ווי אלע, און ער האט געזאגט פאר דעם אברהם שלום, פארוואס האסטו מיך מטמא געווען, וואס האסטו געוואלט פון מיר? זאגט ער, דארפסט זיך נישט זארגן, ווען עס וועט קומען די צייט, וועסט חתונה האבן, וועסט ארבעטן, איך וועל דיר געבן א פרנסה, איך זאג דיר צו אז וועסט זיין ווי מען זאגט געסעטלט. פרנסה דארף ער? וואס שטופסטו אים אריין אין תחת? עניוועי, דער אברהם שלום. האט געהייסן א חשוב'ער מענטש מיט אלע פיטשיווקעס, האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז ליגנט, איז דער בחור'ל דעמאלטס געווען צעבראכן, שפעטער האט חתונה געהאט, און למעשה איז ער געווארן א מלמד, א מלמד אין א מוסד. פרעג איך אים, דו האסט נישט קיין מורא צו זיין א מלמד? דו ביסט דאך א פגוע! דו ביסט דאך מעסד אפ! זאגט ער נחום, איך בין אזוי מעסד אפ אז ווען איך דארף וואוינען מיט מיין ווייב גיי איך צו סייקאלעדזשי, איך גיי צו א סייקאלעדזשיסט בייטאג און נאר דעמאלטס קען איך צוגיין צו מיין ווייב, אזוי מעסד אפ בין איך. דאס האט אברהם שלום וויינבערגער געמאכט. נאכדעם זאגט מיר דער יונגערמאן אז מען האט מיך דערהרג'עט, מיין ער איז דאך אינגאנצן נישט ביי זיך. זאגט ער מיר דו זאלסט וויסן אז איך עקל זיך אזוי פון א קינד, איך וואלט נישט אנגערירט א קינד פאר קיין געלט אין די וועלט ווייל מען האט מיך אזוי מטמא געווען. זאגט ער, אן די קאנטרערי, דער לעצטער מענטש וואס וועט טאטשן א קינד דארף זיין איך. און שוין. האב איך הנאה געהאט, אבי ער העט נישט גיין טאטשן קיינעם. נאך אפאר יאהר זאגט ער, ס'טוט איך מיר מיין נשמה וויינט זיך צו מיר, וואס האב איך געדארפט זיין א קרבן פאר דעם חזיר אברהם שלום וויינבערגער. זאגט ער מיר, זאלסט וויסן, כ'האב מיך אויסגעלערנט ספר'עריי אויכעט, און איך וויל שרייבן א ספר תורה, פארן הייליגן באשעפער, עס האט מיר אזוי געווייטיגט מיין הארץ וויאזוי מען האט אזוי חרוב געמאכט קינדער, און דאס איז איינער וואס איך ווייס, און ווער ווייסט וויפיל אזאלעכע איך ווייס נישט. שפעטער ווען דער אברהם שלום וויינבערגער האט געזען אז מען האט אנגעהויבן צו רעדן אפן, און דער יונגערמאן גייט דאך ארום מיט א צובראכן הארץ און רעדט, האט ער געמופט אויף מאנראו, געלט האט ער געהאט, ער האט דאך געווען דער וואס האט געהאלפן מאכן שלום בית, הרב בנימין הערש בערקאוויטש'ס טאכטער איז ער געווען די קי פיגער, זי האט געהאט אן עקסידענט האט ער ארויסגעשלעפט פון איר איבער הונדערט צוואַנציק אלפים און ער געמאכט שלום בית אז סזאל זיין א גט, געלט האט ער דאך געהאט און ער האט א רייכן שווער אויכעט יעצט איז ער א גרויסער יורש איז למעשה איז רובין, רובין איז זיין שווער. איז למעשה האט ער זיך אוועק געמופט אויף מאנראו ער זאל לאזן די היט זאל ארויס גיין, יעצט דער אינגערמאן קען שוין גארנישט טוהן ווייל ער איז פעסט סטעטש אוו לימיטעישן דא אין אמעריקע, אבער אברהם שלום איך וויל דיר זאגן כ'האב דיר שוין געזאגט דאס אמאל אויפן האט ליין כ'על עס דיר זאגן נאכאמאל, האסט אומגליקליך געמאכט א מענטש און ביסטו מחויב צו געבן געלט צו היילן און ביסטו מחויב ארויס צו ראטעווען פון די עמקי הקליפות און ביסט מחויב דיך אויפצושטעלן און זאגן רבותי כ'האב געטוהן א געפערליכע עבירה און איך בעט דעם עולם טוטס נישט די עבירה ווייל עטס הארגעטס אוועק א קינד און נאר דעמאלטס עסטו האבן א תיקון ווען נישט עסטו גיין אין דר'ערד אזוי ווי אלע חזירים וועסט נאך אויסזען ווי ברוך מרדכי אמאל. יעצט עס דארף דיר נישט וויי טוהן אז דער עולם וועט וויסן דערפון ר' אברהם שלום ווייל דו ביסט דאך נישט קיין רב, אז די רבנים האבן געמעגט מעגסטו דאך אויך דארפסט דיך נישט זארגן אבער דו האסט איבערגעלאזט א צובלוטיגטן פאררוקטן מענטש, און איך בין דער וואס ער שיקט אים פאר העלפ, און איך שיק אים ארום, און מען טרייט צו ארבעטן מיט אים. סאו דער וואלדמאן דער איז אן איידעם ביי אברהם שלום'ס טאטן, ער איז א שוואגער מיט אברהם שלום, איך גלייב נישט אברהם שלום זאל צוגיין צו א גוי'טע פרעגן, קוק כ'האב א פולן בערזל מיט געלט ביז דרײַ הונדערט דאלער כ'זאל מיט דיר שטופן, ווייל ער קען דאך נישט קיין ענגליש, ער איז דאך נישט קיין אמעריקאנער געבוירענער, אים האט מען דאך אימפארטירט פון בעלגיע. יעצט וועט איינער פרעגן וואס בין איך אזוי נאך אזויפיל יארן צו גיין ארויפלייגן יענעם אויפן האטליין, איך האב אים שוין געהאט אויפן האטליין, און די תירוץ איז ווייל ער איז ווייטער עוסק אין מאנראו אין העלפן בחורים מיט פרויען מיט די אלע באלאני, איז וויל איך ענק זאגן וואטשטס ענק ווייל ער איז נישט בעסער פון די אלע אנדערע רבנים חזירים. סאיז דא אן ארגענעזעישן סהייסט עזרת מצר, עיט פאר פייוו פאר האנדרעט וואן וואן טרי וואן, סאיז א עזר וסעד לפעילות הצלה משמד.

ס'שטייט אין רמב"ם זייער א שיינע מוסד, כ'האב געוואלט אבער פרעגן איין זאך, דער סקווערע רבי דער שייגעץ האט געשיקט דריי קינדער אין פאבליק סקול, איך האב דאך געוואלט פרעגן, יענע זענען נישט אזא רחמנות ווי די וואס מען נעמט אין די תפיסה? און צווייטענס, די גאנצע זאך איז פול אוו בעלאוני, מען נעמט נישט נישט קיין בחורים און נישט קיין מיידלעך ווען זיי ווילן נישט גיין, כ'האב געזען יעצט אינטערוויוס פון צענדליגע מענטשן וואס זענען געגאנגען אין צבא, מיידלעך אויכעט, מען האט זיי געפרעגט, מען האט דיך געצווינגען? זאגן זיי, ניין, אונז וויל מיר גיין, ס'איז ביי אונז א כבוד צו האלטן אונזער לאנד. זיי מיינען זיי האלטן א לאנד? דער אייבערשטער האלט דאס לאנד, ווייל די אידן זענען נעבעך דארטן, זענען זיי דאך אריינגעוויקלט אין דעם פראבלעם. אבער זיי זענען מאר ווי העפי צו גיין, ווער ס'האלט נישט ביים גיין גייט נישט, סא הערטס אויף מיט די באלאוניס. און טריי צו זעהן אז דוד'ל סקווערער זאל נישט ארויסווארפן קינדער פון זיין מוסד, און ממילא עט מען נישט דארפן אן אנדערע מוסד וואס איז דא עדווערטייזט, דא איז עדווערטייזט פאר דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער דאס איז דרײַסיק דאלער א חודש, מאכט מען א ספאנסערשיפ, א שותפות וואס זאל העלפן אז קינדער זאלן קענען גיין אין חדר, ס'שטייט קעיס נאמבער טווענטי סעווענטי פייוו, דער איד האט געגעבן אז דאס קינד זאל קענען גיין אין חדר, און אזוי ווייטער, הערטס אויף מיט די באלאוני. אונז האמיר היינט צוועלף קינדער פון מאנסי וואס גייען אין פאבליק סקול, אויסער דעם סקווערער שייגעץ וואס ער האט ארויסגעווארפן די דריי, און איך האב אפגעקאלט אפאר טאטעס ווייל איך האלט נישט אז מען דארף אנהייבן צו געבן געלט און העלפן, איך האלט אז די גאווערמענט געט גענוג געלט פאר פרייוועט ישיבות און תלמוד תורה'ס און ווי העוו טו געט טו די באטאם אוו דיס. האבן מיר געזאגט די אינגעלייט זיי האבן אריינגעמופט אין מאנסי, זיי האבן נישט קיין געלט צו צאלן די מארגיטשעס, מארגיטשעס איז זייער הויעך, טעקס איז נאך העכער, איז האבן זיי איין עצה, זיי עלן קאטן אויפן שכר לימוד, דעטס אלל, שכר לימוד קאסט נישט קיין געלט אין פאבליק סקול, חינוך פאר די קינדער, היינט אינטערעסירט קיינעם נישט אידישקייט, איז ממילא הערטס אויף מיט די אלע זאכן, ס'איז פוסטע שטותים, אלע ענקער ארגענעזעישאנס איז מען זאל מאכן געלט, דעטס אלל איטס אלל אבאוט, עטס דארפטס נישט האבן געלט אריינצוגעבן די קינדער אין חדר, שטותים, די גאווערמענט געט פאר דעם אלעם געלט. עטס דארפטס גיין צו די גאווערמענט און זיי זאגן ליסן מען ווארפט ארויס אונזערע קינדער און סטאפ גיווינג מאני דעמאלטס עסטו זעהן ווי ס'עט זיין ארדענונג. די קאמיוניטי איז אזוי סקרוד אפ. די גאווערמענט געט געלט פאר פרייוועט סקולס. וויפיל פראבלעמען ס'איז דא לייגט די גאווערמענט אריין געלט. אז א מיידל איז אלערדזשיק צו פינאטס געט די גאווערמענט א טיטשער. זי זיצט א גאנצן טאג מיט איר אין קלאס. זאל חלילה נישט עסן קיין פינאטס. ס'קומט אויס אז ס'איז כמעט דא זעקס טיטשערס פאר יעדן קינד. און די גאווערמענט באצאלט עס, נאר דער רב וויל כאפן געלט, זיי זענען גנבים גזלנים, און אונז דארף מען פאר דעם שנארן? נאו וועי! יו העוו טו פוט יור פוט דאון און זאגן איך גיי נישט נאך געלט, אויב די קינדער האבן נישט וואו אריינצוגיין שפארט מען צו דעם תלמוד תורה, דעטס אלל. דעטס עקזעקטלי וואס איז געווען מיט די טשיילד מאלעסטינג אויכעט. די גאווערמענט האט געגעבן געלט פאר אלע קעמרעס די ווידיאוס און ס'איז געווען ישיבות האבן געזאגט זיי לאזן נישט זיי ווילן נישט האט מען זיי געזאגט יו ווי קלאוז יו דאון האבן זיי געזאגט זיי עלן נישט נעמען קיין געלט זאגן זיי וועדער יו טעיק אר נאט איטס א פעדערל לאו און דאס איז אונזער פראבלעם די עסקנים ווייסן נישט ווי צו קלאפן דעם האמער אויף וועלעכן נאגל און זיי קלאפן עס אויפן אייגענעם פינגער ווען די גאווערמענט פאמפט מיליאנען אין ישיבות דארף מען אונז האבן א פראבלעם אז דער סקווערער שייגעץ ימח שמו דוד'ל ווארפט ארויס קינדער? אונז דארפן האבן מיט דעם א פראבלעם? מען דארף דוד'לען ארויסווארפן? ס'איז געווען א מאוומענט אז מ'האט ביי זיין טיש געמאכט קולות, די בחורים זענען אראפ שמועסן. ס'איז זייער גוט געווען. קיפ איט אפ! קיפ אפ די היט! גייטס אראפ די וואך נאכאמאל, נעמטס ענק זינגען אינדרויסן הבה נגילה הבה נגילה. זאל די רבי האבן א טעם וואס דאס הייסט רודף'ן אידן. ווען מען גייט זאגן גוט שבת פארן רבי'ן זאל מען זאגן נישט גוט שבת נאר דו חיה רעה עד מתי אתה מכלה את כלל ישראל ווען ער וועט אנהייבן צו פילן די היט ער איז נישט אזוי געזונט אויך נישט די נערוון ארבעטן אים נישט אזוי גוט דער קאפ פארגעסט אים שוין ער איז שוין אן אלטער אפגע'חומל'טער שייסער ווען ער וועט אנהייבן צו זעהן אז די היט איז אן וועט ער זיך באמאכן אין די הויזן ער טוט אים ארויס פירן צו שטינקען. ער איז נאר געווען א וואוילער יונג ביז לאנג קיינער האט אים גארנישט געזאגט. ער וועט אנהייבן צו פילן די היט און דאס וועט זיין א מורא'דיגע מוסר השכל אז זיינע קינדער ווען זיי ווערן רבי וועלן זיי מוזן טשענדזשען דעם גאנצן קנאבל טשנאבל קנאבלעך סקווירא קאלאראש קאקאטאש איז גארנישט איז אויסגעבלאזענע לופט. יעצט כ'האב ענק געוואלט פארציילן אביסל היסטערי, כ'האב דאך שוין נישט איר ווייסט דאך כ'בין שוין געווארן ווי מ'זאגט אויסגעטריקנט כ'האב שוין נישט וואס צו פארקויפן גיי איך צוריק צו היסטערי. וויל איך ענק פארציילן אביסל היסטערי. אמאל איז געווען א מעשה אז כ'האב געדארפט מאכן א מקווה פאר פייוויש מענדלאוויטש אין באדריטשע, באבערדיטש, בין איך געזעסן דארטן א לאנגע צייט און כ'האב געטון וואס מ'האט געדארפט קאנסטראקטיוו, ויהי היום קומט א גוי מיט א יונגל פון אפשר אכט אדער ניין יאר און ער קומט מיט א סוכה שער, אזא ס'הייסט א סוכה שער? דארט וואו ס'דא העדזשעס קומט מען מיט אזא שער א גרויסע, מ'קלאפט

איז א מיידל סקול, איך גיי מיט דיר מיט, טאמער כאפסט אים שנייד אים אראפ, איי דאנט קעיר. בקיצור וואס איז געווען, מי איך האב געבעטן פייוויש'ן לאז נישט א מענטש וואס ער הייסט קיווע כ"ץ זיך דרייען דא אויף די פרעמיסעס, קודם האסטו דא מיידלעך, און צווייטנס יעדער ווייסט אז ער איז א חזיר. ער האט זיך אויך געדרייט ביי דעם סקווערער ברייער, און איך האב אים די זעלבע געזאגט, און דער סקווערער האט גראד געהארכט, ווייל ער האט נישט געזוכט עניוועי קיינער זאל זיך אים דארט דרייען. פייוויש האט אים יא געלאזט דרייען? ווייל ער, קודם האט מען דאך נישט געגלייבט, און נאכדעם עה ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט שוין, גיי שיק יענעם אוועק, קען זיין ער האט געהאט א טובת הנאה האט זיך דארט געדרייט, איך ווייס אפשר, איך ווייס נישט פארוואס, למעשה האט אים נישט אוועקגעשיקט. בקיצור, קומט דער גוי מיט א סוכה שער, מיט א גרויסע שער, און ער זאגט ער זוכט דעם אמעריקאנסקי, דעם פון אמעריקע. ק. אונז האמיר געוואוסט זיין היסטערי. ער איז געווען אן איידעם ביים ווינער דיין, איך מיין שטיינער האט ער געהייסן, און ער האט אין וויליאמסבורג יעדן מכשיל געווען, איז ער געפארן אויף בארא פארק, אויף פארטי סיקס האט ער געוואוינט, ערגעץ ביי טוועלווט עוועניו צו עלעווענט עוועניו, אין יענע גאס איז יעדעס יונגל געווארן א פגוע. כ'האב איינער פון מיין משפחה וואס ער האט אויך, האט אים ארויפגעשלעפט צו זיך אינדערהיים, און. געמאכט משכב זכר. על כל פנים איז ס'געווען יענער ביטערער חורבן וואס איז פארגעגאנגען מיט אים. שפעטער האט זי פארלאנגט א גט זיין ווייב און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, האט דארט אויכעט מטמא געווען קינדער, איז ער אנטלאפן פון דארטן אויף אוקריינע, אין אוקריינע האט ער אויך מטמא געווען קינדער. די סוף. אזוי ווי ער איז דאך א נעפיו פון רב פאדווע דעם. פרוים פאדעווע, ער וואס ער רופט זיך ער איז לאנדאן רב איז אזוי לאנדאן רב ווי איך, וואס מען הייסט אים טוט ער און אלעס שרייבט ער אונטער, און אלע טריפות איז כשר. בקיצור האט ער געזאגט פאר דעם קיווען ער זאל קומען זיך באזעצן אין לאנדאן און דארט איז געווען פונקט עפעס אן אלמנה וואס איר טאטע איז געווען פון מעקסיקא א גר און ער געהאט זייער א חשוב'ן איידעם נאר יענער נאר יענער איז נעבעך געשטארבן איז במילא איז געבליבן אן אלמנה מיט דריי קינדער איז במילא האט פאדעווע געזאגט אז דא איז דא א פערפעקט שידוך. מיך האט עס מורא'דיג פארדראסן, כ'האב דעמאלטס אפגעקאלט אויף לאנדאן, כ'האב געדיעלט מיט עסקנים, מיין איך סעמיועל, זיין טאטע איז דא א גאנצער מאכער, בקיצור און איך האב זיי געזאגט, זאלסט וויסן, דעם מענטש טאר מען נישט חתונה מאכן מיט א אידישע טאכטער, און זיי האבן גע'טענה'ט אז מען קען אים יא חתונה מאכן, ער טוט שוין ביהעיוון, שוין, מ'האט אנגעמאכט מיט די טאכטער פון דעם גר נאך דריי קינדער, און יעצט האט אנגעהויבן ארויסצושיסן, זי האט געדארפט א שידוך טון מיט די טאכטער, און וויאזוי איך פארשטיי איז אז ער האט נישט געוואלט זי זאל א שידוך טון ביקאויז שי וואוד העוו קרעקט אפ נאך די חתונה, ער האט מסתם געוואוינט מיט איר די גאנצע צייט מיט זיין שטיף טאכטער, קוים ער איז דאך א רעבע מעג ער דאך וואוינען מיט די טעכטער, ניין? איז. און נאכדעם איז ער דאך א חזיר אויכעט, שוין האט ער נישט געוואלט זי זאל א שידוך טון, איז למעשה אירע עלטערן, איר זיידע, די מאמע'ס עלטערן וואוינען אין ארץ ישראל, האט געהייסן ער פארט, מיט איר אויף ארץ ישראל ווייל מען זוכט דארט א שידוך, און זיי זאגן ער איז געווען עפעס איינגעשפארט מיט איר אפאר טעג איך ווייס נישט ווי, און מסתם מיין איף די לאו אוו עוורידזש איז רייט האט ער געהאט מיט איר צוטון, מסתם אויכעט ווייל פלטי בן לאיש איז שוין געשטארבן, און מתיא בן חרש אויכעט, און יוסף הצדיק אויכעט, איז ממילא געבליבן נאר מענטשן וואס אויב זיי זענען עובר אויף איסור יחוד זינדיגן זיי אוועק. איז למעשה, אה, און רבי עקיבא איז אויך שוין געשטארבן, רבי עקיבא האט אויך געהאט, ס'ווערט געברענגט דארטן אז מטרונית האט אים געשיקט צוויי שיינע זונות זאל וואוינען מיט אים ביינאכט, און ער האט זיי נישט אנגעקוקט א גאנצע נאכט, פרעגן זיי אים, זאג רבי עקיבא דו ביסט סופער יומען, דו דארפסט נישט קיין פרוי? האט רבי עקיבא געזאגט, עטס עסטס זיך נבילות און טריפות און שקצים ורמשים, ווען עטס זאלטס וויסן וואסערע א שטינק עטס האטס, וואלט עטס אליין זיך געעקלט. איז בקיצור די אלע זענען שוין נישט דא און ער האט מיט איר מסתם געוואוינט וואטעווער הי דיד און די סוף איז ער געגאנגען צו די פאליס און מען האט אים אפריהענדעד מען האט אים אויפגעפיקט אין לאנדאן מען האט אים איינגעזעצט די צרה איז נאר אז מען האט אים ארויסגעלאזט אויף בעיל יעצט זוכט ער מסתם אזוי ווי גרינהאוז ער זאל קענען אנטלויפן און די עסקנים קאלן אפ מען דארף עס אפשטעלן זאג איך אים לאז אים לויפן ער וועט אנקומען דארט ווי גרינהאוז דאנט ווארי אבאוט איט איינער פון פאדעווע'ס חברה. איז יעצט ארויסגעקומען א האלב יאר צוריק אז זיי זענען געווען די וואס האבן געגעבן די פאלשע פאספארטס פאר גרינהאוז, זיי האבן געהאט קאנעקשאנס אין די גאווערמענט, קעדאסי האט זיי אפיציעל, קעדאסי האט זיי נישט, קעדאסי אבער פון דארט איז עס געקומען, סא זאג מיר ווער איז זאגט מיר מר יואי מיט דעם געבן פאלשע שריפטן, זארג דיך נישט, קודם וועט ער זיך נישט האלטן לאנג דער ביי זיך. עס זאל אים אן אוקריינער גוי אפשניידן די מעשה מיט א סוכה שער, און ווען נישט דארפסט דיך נישט זארגן, ער איז גוט אז ער דארף גיין יעצט אין תפיסה, און מ'עט אים איינשפארן אין לונדון, איך בין געווען ווען יאסל פארשענאווסקי איז געזעסן אין תפיסה, איך האב דארט געטראפן אלי' געטער אויכעט, אויב גיי איך זיי אמאל וויזיטן. זעהן דארט איז דא מייז מיט ראטן גרויס אין די דאנדזשענס, איך האב אזאנס נישט געזעהן נאך אין מיין לעבן. דארט איז נישט א תפיסה א האטעל, דארט איז א תפיסה אז דו זאלסט נישט קענען האבן נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט, ופחדת יומם ולילה. איז למעשה האלט עס יעצט אז מ'האט איינגעזעצט דעם ר' עקיבא כץ, דאס איז ריסקעווער רב זיין אייניקל, ר' פנחס'נס א זון, און אלי' פון בני ברק, דאס איז זיינס א פעטער, דאס איז דער דיין דער רב פון סאטמאר, און רב פאדעווע איז זיינס א פעטער אויכעט, ווייל זי די רעבעצין פאדעווע איז דעם ריסקעווער רב'ס א טאכטער. רבותי, עטס זעהט וואס רבנים זענען? דאס איז אלעס וואס איך וויל ענק ווייזן. איך האב נישט קיין מלחמה מיט די פעדאפיילס. מיין מלחמה איז געווען ארויסצוברענגן וואס רבנים זענען. און ס'קומט ארויס בעסער ביי די דעי. סאו יעצט איז ער איינגעזעצט, ער איז אינדרויסן אויף בעיל, אז ער וויל זאל ער לויפן. מ'עט זעהן ווי ער וועט אנקומען מיטן לויפן. און ברוך השם ס'האט זיך א רוק געטאן אונזער וועג. דעם כץ אים האט מען געדארפט איינזעצן נאך דרייסיג און פערציג יאר צוריק, נאר די ליניענסי פון די רבנים האבן אים געלאזט ארומלויפן, און יעצט האט מען אנגעפאנגען צו קענען אז ס'איז נישט קיין געשעפט מער, מען קען דאס נישט צולאזן, אבער די עיקר וואס מען האט אנערקענט איז ווער זענען די גרעסטע חזירים, רבנים, הרב ברוך מרדכי לעבאוויטש, הרב כץ, הרב לאנדא, און הרב טייטלבוים, חזקי, צו לעבעדיג חזירים שבבני חזירים זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, הער וואס דא טוט זיך. איצט דער אמר רבי עקיבא כץ איז אזוי, ס'איז דא אין לאנדאן איז דא איינער ס'הייסט ברוך נתן האלבערשטאם, ער איז דעם קיוויאשדער שייגעצן זון, דער וואס האט אונטערגעשריבן אויף מיר אזוי פארשטייסט אבי אונטערגעשריבן איי דו רשע דו וואלסטו מיך נישט גערופן האט אים דער אייבערשטער געהאלפן היום עשה השם האט אים אפגעפייגערט א מענטש וואס האט גארנישט געטון פאר סאסייעטי ער האט געהאט גענוג שכל חתונה צו האבן מיטן אלטן קיוויאשדער רב'ס טאכטער אחוץ דעם איז ער גארנישט מיט נישט ער האט א זון וואס איז געווען משמרת הפופיק דא אלע יארן אין ווילימסבורג און אזוי זעהן מיר אויס עניוועי האט ער איין זון ברוך נתן האלבערשטאם וואס ער איז געווארן אין די זאלוינישע שול דער רב. רוף א שטראף, טאמער איז ער אזא געלונגענער מענטש ווי זיין טאטע דעמאלטס זענען זיי זייער נישט גוט געפארן מיט אים, בוט עניוועי, מ'איז געגאנגען צו אים האט אים געפרעגט וואס מ'זאל טון האט ער געזאגט מ'זאל גיין צו די אטארעטיס. זאלסט גיין אויף דיין טאטענס קבר און זאלסט דיך אויס פישן דארטן ווייל דיין טאטע דער רשע האט אונטער געשריבן אויף מיר אז איך בין א חרם. פארשטיי נישט וואס איך האב געהאט מיט אים און וואס ער האט מיט מיר און וואס ער האט מיך נישט גערופן אז ער האט דאך מיך געוואלט לייגן אין חרם, ער איז אויך דער שווער פון דעם ר' מאטעלע זון דער וואס איז רב אין וויליאמסבורג. פארשטייסט? נאכדעם ר' מאטעלע זון דער איז א צדיק פון א אינגערמאן, איך זאג ענק דעם אמת, ער לאזט גיין צו די פאליס, און וויזשניץ האט מען געלייגט אינעם גאנצן בילדינג ווידיאו, זיי זענען די נאנטע זענען מיינע ידידים, כ'האב זיי געזאגט אמאל אז ס'איז דא א פלאץ, איך בין קיינמאל אין די שול נישט געווען, נאר מענטשן האבן מיר איבערגעגעבן אז ס'איז דא א פלאץ לעבן עלעוועיטער וואס דארטן האט מען געזען ווי א בחור האט געטאטשט א צווייטן, און דארט איז נישט דא קיין ווידיאו, דעם נעקסטן טאג האט מען מיך אפגעקאלט קום אריבער וועסט זען מ'האט אריינגעלייגט א ווידיאו, זאג איך איך גיי נישט אריין, איך גלייב דיר. איך דארף אריינגיין דארט, איך דארף דארט, דער משוגענער שמות דארטן איז דא איינער וויזל, אלי וויזעל'ס משפחה, וויזל איז מיינס א משפחה אפילו דער וויזל, און ער לויפט, ער פלעגט אמאל נאכלויפן, היינט לויפט ער שוין נישט נאך, ווייל כ'מיין מ'האט אים געזאגט, כ'האב געזען אמאל איינער א וויזשניצער האט געזען ווי ער לויפט מיר נאך, זאגט ער, וואס, ער רעדט אויפן רעבן, זאגט ער טו מיר א טובה, הער אויף מיט אים צו טשעפען, דער מענטש האט געברענגט ארדענונג אין שטאט, און לעצטנס לויפט ער מיר שוין נישט נאך, אבער זיי האבן גראדע אריינגעלייגט א ווידיאו. און ער איז דער איינציגער מענטש וואס אין די שווערסטע צייטן פלעגט ער מיך גריסן מלא קומתו זיך איינבייגן, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט איך שלאג מיך פאר אן ערנסטן קאז, דאס איז ר' מאטעלע זון, ער הייסט ר' יצחק יוחנן, יא, פונקט דעם היפך פון זיין ברודער סרול, דעם שייגעץ סרול, עניוועי, יעצט, ס'איז דא איינער מרדכי באמבערגער, ער האט א זון שלמה באמבערגער, ער איז דער פון חכמת לב.

יעצט קאלט מיך אפ די עסקנים פון לאנדאן איר זענט גערעכט געווען מ'האט אים נישט געטארט לאזן חתונה מיט א יודישע טאכטער ווייל איך האב דעמאלטס געשריגן אז דארט איז דא דריי שטיף קינדער האט ער דאך שוין דריי האט ער דאך נישט חתונה מיט איין ווייב האט ער דאך חתונה מיט דריי פיר זיין ווייב מיט נאך דריי כ'האב דאך דאס געשריגן ס'איז געווען אמאל א איד ער איז געגאנגען אויף א בעשאו האט ער געזעהן א מיידל די מיידל איז געווען איך ווייס פיר הונדערט פונט זי איז געווען האנג קאנג סייז קינג קאנג פרעגט ער דעם מחותן איר געבט מיר ביידע? זאגט ער, נא דא איינער, זאגט ער, וועל, טו מי איט לוקס לייק ס'איז צוויי, אים האט מען גראד געגעבן פיר, זכרים און נקבות און יונגע, ווייס איך וואס, עניוועי, פארוואס רעד איך דערפון אזוי באריכות, איך וויל דער עולם זאל זיך אנהייבן אויסצולערנען, עטס האטס נישט קיין עקספיריענס און עטס טוטס נאר וואס איז גוט פאר ענק, פאדווא האט געוואלט ראטעווען זיין נעפיו. קיווע דעם חזר, ממילא האט ער געקענט באשטיין זיך חתונה מאכן מיט א אידישע טאכטער, איך ווייס נישט צו די קינדער זענען בכלל די קידושין האבן חל געווען, ווייל א פרוי וואלט נישט אריינגעגאנגען מיט אזא חזר, עס קען זיין ער האט געוואוינט מיט א פרוי אן קידושין. יעצט ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט עפסטין באר, יעדן משוגענער זאגט מען ער האט עפסטין באר, ס'איז אן איידלער נאמען פאר משוגע, ווייסט אמאל פלעגט מען זאגן ער איז א משוגענער, היינט זאגט מען ער האט דיפרעשאנס, מעניק, עניוועי ס'איז דא א משפחה וואס הייסן עפשטיין, חזירים וואס די וועלט האט עס נישט געזען. ווער ס'האט זיך אלע געהערט פון משה עפשטיין מיט זיינע חאזערייען? ער האט א ברודער וואס האט געהאט א סטאר אין קווינס וואס האט געטאטשט קינדער ער האט עס געמוזט אויפגעבן, למעשה איז איז דא איינער וואס הייסט זלמן עפשטיין, יעצט דער אמת איז איך האלט אז זלמן האט שוין תשובה געטון נאר פארוואס בין איך ברוגז אויף אים? ווייל ער האט א פאזישן וואס מען טראסט אים אויף כשרות. דער זלמן עפשטיין איז געפארן באקוקן די פטמאות, די פיטעמס פון די אסרוגים. שבת נאכמיטאג טאר מען דאך נישט באקוקן קיין פטמאות פון אסרוגים, האט ער באקוקט די פטמאות, די פיטעם פון אפאר איטאליענישע שיקסעס אין האטעל, ווען ער איז געווען אין איטאליע, זיי פלעגן פארן אויף חדשים. בקיצור, ער האט דאך שוין תשובה געטון, פארוואס בין איך ברוגז אויף אים? איך בין דאך נאר ברוגז אויף ווען מען טאטשט מיינערס. ווייל ער האט באקומען א דזשאב ביי הרב אהרן אז ער זאל גאר זיין אין די ועד הכשרות פון מאנרא, וואס פאר א חוצפה דאס, עם נעמט מען ועד הכשרות? מען שטעלט א שומר אויף די קעיס שטעלט מען א קאץ? איי דאנט אנדערסטענד דיס, ער איז ביי מיר באגלייבט, איך וואלט ביי אים אין שטוב נישט געטרינקען קאלט וואסער. האָט ער אַ זון, דער זון גײט אױף זײַנע װעגן, זלמן עפּשטײנס זון, גײט אױף זײַנע װעגן. פֿאַר אַ דרײַפֿערטל יאָר צוריק האָט ער געװאָלט אױפֿפּיקן אַ שװאַרצע אין זײַן קאַר. האָט ער געפֿיפֿן, זאָל אַרײַנקומען, און די מאַמע האָט עס געזען. און די מאַמע האָט גראָד אַראָפּגענומען זײַנע לײסענס און זי האָט געקאָלט די פּאָליס און מ'האָט אים אױפֿגעפּיקט. פּראַבלעם איז אָבער געװען, ס'איז געװען בײַנאַכט און זי האָט אים נישט אַזױ געזען מיטן פּנים. און למעשה, אַזױ װי זי האָט אים נישט געזען מיטן פּנים, האָט מען געמאַכט אַ לײן-אַפּ און ער איז אַרױס פֿרײַ. הגם די פאליס האבן געהאט די עווידענס, די לייסענס, אלעס איז אז ס'האט געשטימט, נאר אין אמעריקע יו אר אינעסענט אנטיל פראווען גילטי. יעצט, דער אייבערשטער קען דאך אים נישט מוחל זיין כ'האב אייך שוין געזאגט, דער גרעסטער אויסזאגער פון אלעם איז דער אייבערשטער. די גמרא זאגט וואס הייסט עבירה? דער אייבערשטער איז עס מפרסם פאר די וועלט, דו טוסט עס באהאלטן און מיינסט אז קיינער זעט נישט קיינער ווייסט נישט, אבער דער אייבערשטער געט עס דיר ארויס. איז דער זלמן עפשטיינס זוהן האט געהאט צו טוהן מיט די האוזינג, ער האט געוואלט געבן ברייבס? און מ'האט אים אויפגעפיקט, יעצט שטייט אים צו זיצן כווייס צען צוואנציג יאר זאגן די צייטונגען, איז אזוי ווי ס'איז געווען איינער אל קאפאון די גרעסטער מערדער דער גרעסטער גענגסטער ער האט צוגענומען געלט פון די רייכע און געגעבן פאר די ארעמע געהארגעט האט ער הונדערטער מענטשן און די סוף איז ער געגאנגען זיצן לייף פאר טעקס איוועיזשן און ער איז בכלל נישט געגאנגען זיצן פאר די קריים וואס ער האט געטון די זעלבע דא אויך סאו

ס'איז געפארן פרויען אויף פלארידע, זעהט אויס די רבנים זענען גערעכט מען טאר נישט פארן אויף פלארידע, למעשה זענען געפארן אפאר פרויען אויף פלארידע, און וואס טוען פרויען, מען רעדט שטותים מיט נארישקייט, נאכדעם געבט איין פרוי א זאג, אונז זעמער אלע געווען מעלער ארטיסטס, מ'האמיר געקענט מאלן, לאמיר יעדער דראָען א ביוטעפול פיקטשער וואס דאס זאל ווייזן זיין מהות, איר לייף סטייל, איר לייף סטייל און די לייף סטייל מיט איר מאן. עניוועי, איז געגאנגען, ס'איז געווען צען עלף פרויען, יעדער האט געמאלן די שענסטע פיקטשער וואס זיי האבן געקענט, איין פרוי האט געעפנט איר פיקטשער און ס'איז געווען ליידיג, טאטאל טאטאל טאטאל טאטאל ליידיג, פרעגן אלע פרויען וואס דו קענסט אזוי נישט מאלן, האסט נישט געקענט עפעס מאכן א פיקטשער עפעס? האט זי גענומען איר הענט און זי האָט אַרױפֿגעצױגן איר קלײד. זי האָט עס אַרױפֿגעצױגן אינגאַנצן אַרױף. נישט צניעותדיק, אַ ייִדישע טאָכטער טאָר דאָס נישט טאָן. רבותי, סײַ יעדער האָט געװײנט. איר װײסט, װאָס ס'איז געװען? אירע הענט אױבן זענען געװען אַזױ צעצעציפּט און צעצעבלוטיקט, אַז ס'לאָזט זיך נישט זאָגן. האָבן די פֿרױען געפֿרעגט, װאָס איז דאָס? האָסט געהאַט אַ קאַץ אין בעט בײַ נאַכט? זאָגט זי, נײן, דאָס איז מײַן מאַן. דאָס טוט מײַן מאַן מיט מיר. זײ גראָד האָבן גערופֿן די פּאָליס. אַביוזדן אַ פֿרױ? טו סאטש אן עקסטענט? נא נא נא, ס'איז נישט די אמאליגע צייטן. עניוועי, יעצט זוך איך דעם אינגערמאן אים אויפצופיקן. איך וויל נאכאמאל זאגן, כ'האב געפירט א מערכה מיט די רבנים ימח שמם וזכרם אין יעדע זאך. איך פלעג זאגן אז די מקווה אידענעס, איך פלעג אנזאגן אלע מקווה אידענעס ווען איך פלעג, ס'איז געווען אמאל ווען כ'בין געווען זייער נאנט מיט אלע מקווה אידענעס, ווייל זיי פלעגן מיך פרעגן שאלות און איך פלעג אראפקומען צו די מקווה'ס, פלעג איך זיי זאגן שטילערהייט אז דו זעסט א פרוי האט וואונדס זאלסטו קאלן די פאליס רייט עוועי. קומען די אלטע קאקערישע רבנים און געזאגט ניין ווייל דעמאלטס וועט זי נישט וועלן גיין אין מקווה, זאג איך וואס פאר א שווארץ יאר דארף זי גיין אין מקווה אז די מאן הרג'עט איר אן דערפאר גיין אין מקווה? ס'דא א גט אז מ'געבט פאר א פרוי מוז זי נישט זיין ריין, איי וויאזוי מעג מען עס אריין געבן מידו לידה, מ'מוז דאך עס אריין געבן אין איר האנט, איז די תירוץ איז ווייל ס'איז נישט מעורר קיין חיבה איז מ'ווארפט עס פון אביסל העכער, איז נישט מעורר קיין חיבה, ווייל מען גייט זיך דאך גט'ן, אזוי זאגט די גמרא, הי עצמו האלט זיך אל אלה שרפו מאכל קאכן און איי, יעצט גייט ער נישט פון איר עסן, עניוועי, איז כ'האב געזען איינער פון די אחרונים אין ישיר, אין ספר ישיר אין זר דן, צו מען מעג געבן מכות פאר די פרוי ווען זי איז נישט ריין, יעצט ווען איך האב עס געזען האב איך צוגעשריבן דארטן, מען מעג זיכער נישט געבן, מען מעג אים זיכער איינזעצן, דעמאלטס האט מען נאכנישט געטארט גיין צו די פאליס. די סעקשועל אביוז וואס אונז האמער אנגעהויבן צו גיין צו די פאליס האט געמאכט א מורא'דיגע מענאווער, באט נישט דאס וויל איך ארויסברענגען. איך האב אייביג געזאגט פאר די מקווה אידענעס, איף יו סי א וואמען וואס איז בלעק ענד בלו זאלסטו קאלן גראד די פאליס, דאנט איווען קאל שלום טעסק פארס, ווייל זיי זענען אויך אינפלוענסד אונטער די רבנים. און ממילא פלעג איך אלץ זאגן אז מען זאל אויסזאגן די פאליס, מען פלעגט אויסזאגן, איר האט נישט קיין השגה וויפיל מענטשן מען האט אזוי איינגעזעצט, און וויפיל גוטן ס'איז געווארן, ס'איז א מצוה זי זאל זיך גיין טובל'ן פאר אים אז ער זאל קענען האקן אין איר ווען זי איז ריין, זאל ער נישט האקן אין איר, האקן מיין איך שלאגן, עניוועי וואס איך וויל זאגן איז אז איך זאג נאכאמאל פאר די אלע פרויען, דו ביסט נישט קיין סעקאנד קלעס סיטיזען דיין מאן זאל קענען מיט דיר טון וואס ער וויל, און טאמער האסטו פראבלעמס אז ער הייבט הענט, זאלסטו גראד גיין צו די פאליס, זאלסט נישט קיין מורא האבן און זאלסט דיך נישט דערשרעקן, ס'איז דיין אבליגעישאן אז דו זאלסט ראטעווען דיין לעבן. מען זאגט אז דער עקיבא כץ האט אזעלכע פיער אריינגעלייגט אין זיין ווייב אז זי האט מורא געהאט פשוט פאר אים. זיי זאגן, די עסקנים יעצט זאגן אז זיי האלטן אז און די גאנצע צייט האט ער געוואוינט מיט אירע קינדער, נאר די פיער איז דארט געווען, ממילא האט זי נישט געקענט גארנישט טון. די עסקנים, די וואס האבן מיטגעהאלטן מיט אים, פאדווא, מיט סעמיועלס, מיט די אלע חברה, דעי מענטשן מאכן א חורבן, און דאס וואס איך טענה, פונקט ווי אין א סקול מוז זיין מען זאל האבן ווי זיך אויסצורעדן, און מען לייגט שוין היינט אריין, העי ס'פארט גוט, אסאך סקולס האבן מיך אפגעקאלט, זיי האבן אריינגעלייגט א מענטש אין די סקול מען זאל האבן צו וועם צו רעדן, איך האב מורא אהיימצוגיין, מיין טאטע שלאגט, מיין מאמע שלאגט. מיין טאטע שלאגט מיין מאמע, אלעס איז דא. איז די זעלבע דארף מען טון אינדערהיים אויכעט, ס'דארף זיין יעדע אידישע טאכטער דארף האבן אן אדרעס, פונקט ווי זי ווייסט ווי די מקווה איז און פונקט ווי זי ווייסט ווי דער רב איז דארף זי האבן אן אדרעס ווי ס'איז דא א מענטש, צו ס'איז שלום טעסק פארס צו אנדערע, וואס אויב מען אביוזט זי, מען שלאגט זי, זאל מען קענען ארויסקומען. יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער וואס א גרויסער ידען אין חסידות, ער קען אסאך חסידות, כ'האב גערעדט וועגן בעלז, גערעדט וועגן בעלז אז זיי האבן געבעקט די חזירים מיט אלעם, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט. האט מיך איינער אנגעקאלט האט מיר געזאגט איך וויל דיר פארציילן צוויי מעשות וואס דו מעגסט עס זאגן אויפן האטליין און איך וויל אז די וועלט זאל עס וויסן. ס'איז געווען א איד דא אין ווילאמסבורג האט געהייסן קראסנער רב, דער קראסנער רב האט געהאט א טאטן וואס ער האט געהייסן ר' ברוך בענדיט ליכטנשטיין, בענדיט דאס איז א אידישער נאמען, ליכטנשטיין, און ער.

שפעטער ווען רבי שיעלע בעלזער איז אוועק איז געווארן רבי ישכר דוב דער רבי, איז ער קיינמאל נישט געפארן צו רבי ישכר דוב, מען איז געקומען פרעגן פארוואס נישט, האט ער געזאגט ווייל די עזות פנימ'ער האבן זיך געהויבן דעם קאפ, ממילא איז עס מער נישט קיין פלאץ פאר מיר, דאס איז געווען בעלז אינדערהיים אויכעט עזות פנימ'ער, יעצט האט מיר דערציילט דער זעלבער איד א מעשה מיטן וויזשניצער רבי'ן און דאס האב איך שוין גראדע געהערט. רבי שרולטשע איז געווען א מחותן מיט רבי ישכר דוב, דער סערעטער רבי, דער שידוך האט זיך נישט אויסגעארבעט, זיי האבן זיך נאכדעם געגעט, ער האט געזאגט בני אהרן ולא בנות אהרן, רבי שרולטשען האט עס מורא'דיג געבאדערט, ווייל די טעכטער זענען געווען אויפגעוואקסן אין גרויסווארדיין, און די זעלבע איז געווען אין בעלזער רב, בעלזער רב שטוב איז געווען זייער א שטרענגע שטוב, האט אבער נישט געלאזט רעדן קיין שפראכן, אבער די מיידלעך האבן זיך געחבר'ט מיט אנדערע מיידלעך, און נשים דעתן קלות, עניוועי. כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין די גאנצע פרשה, אבער דער עיקר איז, ר' סרולשע איז געקומען אויף בעלז, יעצט אין וויזשניץ איז דער מנהג אז בשעת קריאת התורה נעמט מען אראפ דעם טלית פונעם קאפ און מ'לייגט עס אויף די אקסל, און אין בעלז איז נישט אזוי, בעלזער רב געזעסן מיטן טלית, געקומען עפעס א ראציגער אינגערמאן אן עזות פנים און גייט צו צו רב סרולש'ען און ער זאגט אים דרך ארץ, נו, דער רב זיצט מיטן טלית, זאגט ער דרך ארץ, דרך ארץ מיט די.

זיינע שונאים דארטן אין גרויסווארדיין, כ'וועל זיי אזוי ליב האבן ביז זיי וועלן מיך מוזן צוריק ליב האבן. ער איז געווען זייער א ליבליכער מענטש, ער האט געוואוסט וויאזוי מ'זאגט צו פירן א רביסטעווע, עניוועי, און בפרט נאך מיט די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, עניוועי, איז קומט דער אינגערמאן אפאר מינוט שפעטער און שרייט נאכאמאל. סרולשע האט שוין געזען דאס טויג נישט, דא ער דער מחותן, דאס איז דעם בעלזער רב'ס מחותן, רופט ער צו דעם אינגערמאן און פרעגט אים, איך קען דיך עפעס פרעגן? וויפיל יאר דרייט איר זיך שוין אין בעלז? זאגט ער, זיבען און צוואנציג יאר, איך בין דא געבוירן און איך דריי מיך דא די גאנצע צייט. האט ער געזאגט, איז וויל איך דיך עפעס פרעגן, דו ווילסט אז איך זאל אין איין שבת וואס איך בין קומען דא אויף געסטעריי, וויסן אלעס וואס דו ווייסט נאך זיבען און צוואנציג יאר?

גארביטש און די שטותים מיט די נארישקייטן וואס יעדע נערוון קראנקער יושב האט דארטן געהאט און וואס ער האט נאכגעלאפן מענטשן. דאס האב איך אמאל געהערט פון ר' חיים מאיר'ל אליינס. דאס האב איך געהערט פון אים. איך גיי ענק דערציילן א מעשה וואס איך האב געהערט פון אים. דער בעלזער רב האט גענומען אן איידעם דעם סערעטער רעבן, דאס איז געווען דער ברודער פון ר' חיים מאיר, האט אים געזאגט אזוי, זאלסט וויסן, דא דא איינער וואס ער הייסט לייביש דער שווארצער, דאס איז נישט געווען דער סעקס פריק וואס ער איז געווען אין מונקאטש, דאס איז געווען נאך א לייביש א שווארצער, קען זיין יעדן האט מען גערופן אזוי דער שווארצער. עניוועי, האט ער געזאגט אזוי פארן סערעטער רעבן, זאלסט געדענקען, יענער אינגערמאן, זאלסט געדענקען, ווען לייבוש דער שווארצער וועט דיר פארציילן א מעשה, ער האט עס אליינס געזען, זאלסטו וויסן, ס'איז שקר מוחלט, ער האט עס נאר געהערט, און זאלסט אים נישט גלייבן גארנישט, און וואס ער פארציילט, לאמיר זאגן דער האט געזינדיגט מיט דעם אין דער בעט, אלעס זאלסטו וויסן אליינס, זאלסט עס אליינס מברר זיין, און ווען וועסטו עס אליינס מברר זיין, דעמאלט זאלסטו עס גלייבן, ווייל לייבוש דעם שווארצן זאלסטו נישט גלייבן קיין ווארט. דאס האט ר' ישכר דוב אנגעזאגט פאר זיין איידעם פארן סערעטער רעבן. איר הערט וואס דא גייט פאר? עניוועי, מען האט געפרעגט דעם ר' ברוך בענדיט, דעם טאטן פונעם קראסנע רב, פארוואס ער האט אויפגעהערט צו פארן אויף בעלז, דער פלעגט דאך פארן צו ר' שיעלען, געזעסן זיך און געווייקט דארט, פארוואס צו ר' ישכר דוב האט ער אויפגעהערט צו פארן? האט ער געזאגט, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, די עזות פנימ'ער זענען געווארן גרויס, ענד דעטס איט. בעלז האט אויך געמיינט אז זיי וועלן יעדן טעראריזירן וועלן זיי ערגעץ אנקומען, און דאס איז געווען זייער מיסטעיק, ווייל יעדער האט זיך אוועקגעצויגן, ס'איז נאר געקומען די מענטשן וואס האבן מורא געהאט, איך ווייס אז דוד'ל סקווערער איז געווארן רעבע, האט מען מורא געהאט ס'וועט נישט קומען קיינער, זענען זיי געגאנגען צו גאר א חשוב'ן ערנסטן רב און זיי האבן אים געזאגט זאלסט אנהייבן צו קומען אויף סקווער, און ער האט געזאגט ליסן איך בין אן אלטער איד, איך בין אליינס א רב, איך זוך נישט היינט קיין רעבעס. האבן זיי געזאגט זאלסט וויסן אז ס'וועט דיר זיין בעסער פאר שידוכים, זאגט ער ניין ניין ניין ניין, די וואס זיי דרייען זיך אין סקווער זוך איך עניוועי נישט פאר שידוכים, דעמאלטס האבן זיי אנגעהויבן ויפתח השם את פי האתון, דו ווייסט דאך אונז האמער א שטארק חסידות, אונז קען מען שלאגן, אונז קען מען אונטערברענגען, האט יענער געזאגט אז מען גייט אונז נישט ארויס, רוף איך שוין די פאליס, דעי דעיס איז געווען די סיסטעם, און די זעלבע זעט אויס איז געווען דעמאלטס אין בעלז אויכעט. זענען געוואקסן, זיי האבן יעדן רב אנגעסטראשעט און יעדער האט מורא געהאט, ס'איז נאכנישט געווען דעמאלטס קיין פאליס, און נאכנישט זיי זענען דאך געווען אונטערגעקויפט די פאליס אויך מיט די קהילות, דעטס אלל איט איז, אבער למעשה איז עס א שטארקע און א הייליג חסידות, ווייל והא ראיה ס'איז געווען אפשר צען פופצן יאר וואס ס'איז נישט געווען קיין רבי, און ס'האט זיך געהאלטן, ס'האט זיך געהאלטן רבי אהרן'ס חסידות מיט אלעם, יעצט איך געב ענק זייער אסאך קרעדיט. איך האב הנאה פון ענק, אבער דאס מין וואס מען גייט ארום סטראשענען, און דאס מין וואס מען איז אן אזספנים פאר יעדן רב, דאס אלעס איז נישט עקסעפטעד, און וועגן דעם פארלירט עטס אסאך אויכעט. קוק, דער בעלזער רב איז זיך משדך נאר מיט בעלז, מיט זיינע מענטשן, פארוואס? ווייל אן אנדערער וואלט אים נישט אנגערירט. קודם האט ער דאך די היסטערי פון הזרעה מלאכתית, און נאכדעם האט ער נאך א פראבלעם, מען טעראריזירט יעדן ווער ס'קומט דארט אריין, ס'איז נישט קיין איידל חסידות, העלא, וואס מאכט איר, און וויאזוי איז געווען שבת, האט דער רב, דער רבי, דער רב מען שטיפט מען ווער ווער לאז זאגן. דער עולם איז סיק ענד טייערד פון די אלע הנהגות. סיק ענד טייערד. זיי דערציילן א מעשה אז ס'איז געווען די קדושת ציון רבי בן ציון באבובער, ער איז געווען די טאטע פון די פריעריגן באבובער רב רבי שלוימעלע ער איז נעבעך געהארגעט געווארן ביי די מלחמה איז געווען פון די קדושי השואה זכותו יגן עלינו השם ינקום דמו, על כל פנים דערציילן זיי אז ער איז אמאל געגאנגען מיט זיין טאטן דער ערשטער ר' שלוימעלע איז ער געפארן אויף בעלז זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס דארט אין בעלז איז געווען דארט עפעס א באוויסטער מורה דרך וואס האט ארום געוויזן פונקטליך אלעס וואס דארט גייט פאר איז געווען עפעס א לייטער אין בית מדרש האט ער געזאגט זעהסט אויף דעם לייטער שטייען ראש השנה יום כיפור די הייליגע טעג צוויי הונדערט אידן און דער קדושת ציון איז געווען זייער א קלוגער, געט ער א זאג, ער איז נאך געווען א יונגער, געט ער א זאג, דא גייט דאך נישט ארויף אפילו צוויי הונדערט פינגער גייט נישט, זאגסט צוויי הונדערט פיס, אפילו צוויי הונדערט פינגער גייט דא נישט ארויף, זאגט ער נאר וואס, ער האט געזאגט אז דא גייען ארויף צוויי הונדערט אידן, האט ער אים געזאגט, צוויי הונדערט אידן, דא גייען דאך נישט ארויף צוויי הונדערט פינגער, האט ער געזאגט נאר וואס, שקר אין לו רגליים, ס'האט נישט קיין פיס, און אן פיס קען מען רעדן, איר הערט וואס איז געווען, עניוועי. אין זומער ברוך השם אזוי ווי דער באר הייטב ברענגט אין הלכות נידה, הנח להם לישראל הלוואי שישמרו מה שמוטל עליהם, לאז אפ די אידן הלוואי זאלן זיי אפהיטן וואס ס'ליגט אויף זיי, יעצט ברויך מען נייע קפידות פון סקווער און נייע מנהגים פון בעלז, ס'איז גוט, מ'האט געלעבט פאר בעלז אויכעט און נאך בעלז, ס'איז געווען א איד געקומען אמאל פרעגן ר' מוישל'ן א שאלה אויף זיין סוכה, איך בין פונקט דארט געווען, און ר' מוישל זאגט אים קענסט עס רואיג אזוי טון, וועסט לייגן א שטיקל האלץ, וואטעווער, אזוי ווי אונז לייגן מיר ארויף די סכך נישט אויף א דבר המקבל טומאה, זאגט אבער דער חזון איש מיט א לייטער, זאגט ער, הער מיך אויס, פארן חזון איש איז אויך געווען אידן, און נאכן חזון איש איז אויך דא אידן, ווילסט האבן א חומר פון חזון איש, גיי צו א חזון איש'ניק און פרעג אים וויאזוי ער טוט עס, איך קען נישט די זאכן, יעצט איך מיין נישט חלילה אוועקצומאכן דעם חזון איש, אבער ס'איז דא גענוג וואס אונז האמיר פראבלעמען וואס מיר קענען. פירן זיך שומר תורה ומצוות אזוי ווי עס דארף צו זיין? און איך וויל דיך פרעגן סתם אזוי, ס'איז דא איין איד אין אמעריקע צו איין איד אין ארץ ישראל וואס ער עסט כשר פלייש? איך וואלט אים געוואלט קענען, איך וויל אים געבן א קוש דעם איד, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, און אפילו די וואס לאזן שעכטן עקסטער איז דא שוחט שעכט עקסטערע שמעקסטערע, איך האב ענק פארציילט, פאפא רב האט אמאל פארציילט זומער אין קעמפ, איך פלעג אויסהערן זיינע מעשות, איך פלעג זיין אין קעמפ, האט פאפא רב פארציילט אז ער איז געגאנגען מ'האט אים געזאגט ס'איז דא א שחיטה ערגעץ פריוואט דא אהין דארט אהין ער זאל קומען, זאגט ער פיין ווייל ער איז דאך געווען א רב און ער האט געוואלט האבן כשר'ס, געגאנגען דער שוחט האט געשחטן א בהמה אויפן טיש און ס'איז געווען טרייפה, נו אין אמעריקע איז דאך דא די אלע טישן זענען געמאכט פון סטעינלעס סטיל ס'איז א מחיה ס'קלינט זיך אפ מורא'דיג, זאגט אבער פאפא רב אזוי ווי ס'איז יעצט געווארן טרייפה איז במילא מוזט עס כשר'ן, דער שוחט האט שוין גענומען די צווייטע און ער האט שוין געשחטן די צווייטע בהמה אויכעט פאר פאפא רב האט אים נאך געזאגט האט ער געזאגט יעצט זענען זיי ביידע טרייפה. ווייל בשעת ווען דאס בלוט קומט ארויס איז דער אייזן בולע ופולט, און נאכדעם מ'האט דאס געשחט'ן דאס צווייטע האסטו דאס צווייטע אויך טרייפה געמאכט מ'מוז כשר'ן דעם טיש. פרעגט דער שוחט דעם פאפא רב נו וויאזוי איז אינדרעהיים געווען, זאגט ער וואס הייסט ס'איז געווען האלץ, ס'איז געווען האלץ, אדער ס'איז געווען א שטיין, א שטיין איז נישט בולע ופולט, די טיש איז געמאכט פון א שטיין, קענסט עס נאר געבן א וואש אפ מיט קאלטן. דאס איז דאך דער מורא'דיגער חורבן וואס דא גייט פאר, דער חורבן איז אונז האבן מיר נישט קיין מסורת, און אזוי ווי אונז האבן מיר נישט קיין מסורת, און מען מאכט זיך עקסטערע שחיטה'לעך, איז דאס פונקט אזוי טרייפה ווי די גרויסע שחיטה. איז במילא זוך מיר חומרות מיט בעלזער מנהגים, שמעלזער מנהגים, האלטס נאר איין געהעריג די תורה, און דאס איז אויך נישט מעגליך היינט, אז נישט יעדער איז א שוחט, ווי קענסט עסן כשר'ס, עסט מען טרייפות און מען מאכט א שווייג. איך געדענק דער אויסגעוועפטער דיין פרידמאן, א פרוי, איך בין געווען דארטן עפעס פרעגן, בקיצור א פרוי איז אריינגעקומען, זי האט געוואלט וויסן וויאזוי זי מעג טראגן איר שליסל שבת. וואס? נישט יעצט ווען ס'איז נאכנישט געווען קיין עירוב אין ווילימסבורג. האט ער געזאגט טו וואס יעדער טוט. האסט געהערט אזא ענפער? עניוועי. איז למעשה דאס האב איך געוואלט נאר צולייגן וועגן בעלז, ווייל כ'האב פאריגע וואך גערעדט אז זיי זענען אזוי קאראפטעד פונקט ווי יעדער, ענד דעטס איט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'דא די משמרת הפופיק אין ארץ ישראל, ס'הייסט משמרת הצניעות. יענקל חנון, כ'האב ענק שוין געזאגט, כי חנוניך השם אלוקינו, המה חנונים, ער איז געקומען אויף אמעריקע און ער זאגט פאר די היגע משמרת הצניעות, ער זאגט אז כ'האב גערעדט מיט רב ראזענבערג און ער האט מיר צוגעזאגט ער מאכט צו זיין האטליין ווייל דאס ברענגט אראפ די יוגנט, ער האט בכלל נישט גערעדט מיט מיר. ער האט גערעדט מיט מיר אזויפיל אויפן טעלעפאן אז ער ער וויל מיט מיר רעדן, זאג איך אים איך רעד נישט מיט מענטשן פערזענדליך, איר ווילט קענט איר רעדן אויפן טעלעפאן, האט ער געזאגט איר זאלט צושפארן אייער האטליין ווייל ס'ברענגט אונטער די יוגנט, האב איך אים געזאגט אנטשולדיגט, אייער שוויץ באד ברענגט אונטער מער יוגנט ווי מיין האטליין, איר שפארט צו דעם שוויץ באד איז מארגן צוגעשפארט דער האטליין. איר וועט עפענען וועל איך אויך עפענען. איז ער געגאנגען און האט געזאגט אז מ'דארף ארויסגיין קעגן מיר, מ'האט אפילו אונטערגעשריבן א גאנצן בריוו משמרת הפופיק אין ירושלים, יענקל חנון. עניוועי, ס'איז געווען א מעשה אזוי, כ'וויל ענק פארציילן א אינטערעסאנטע מעשה. דריי עסקנים פון משמרת הפופיק האט מען איינגעזעצט יעצט אין ארץ ישראל. פאר. זיי הייסט משמרת הצניעות און זיי זענען פון די רבנים פון די עדה החרדית. פון תולדות אהרן, בקיצור זיי האבן שוין אריינגעבראכן אין מענטשן, זיי האבן צוגענומען פון זייער אפיס געוויסע די ווי עטס רופטס עס די טמא'נע כלי, סמארטפאונס מיט אלע זאכן, יעצט וואס איז געווען איז, זיי האבן עפעס נישט געוואלט אז עפעס א פארפאלק זאל חתונה האבן, עס איז געווען א איד וואס דער איד האט חתונה געהאט און ער האט געהאט א ווייב און זיי האבן זיך נישט פארטראגן און מען איז געגאנגען פאר טיפולים, מען איז געגאנגען צו א פסיכיאטער צו מען זאל זיך אויסרעדן דאס הארץ, דערווייל זיי האבן זיך קיינמאל נישט פארטראגן, אבער דער פסיכיאטער, דער דאקטער, דער האט געווארפן אן אויג אויף איר און זיי האבן זיך זעט אויס זייער גוט פארטראגן און זי האט געגעט. די מאן און זי האט חתונה געהאט מיט דעם וואס האט זיי געגעבן די טיפולים. יעצט, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאלטן אז זיי טארן נישט חתונה האבן ווייל זיי האבן שוין מסתם געהאט צו טון ווען זי איז געווען נאך א ווייבל אן אשת איש, אבער דאס איז נישט יעצט די פונקט. די פונקט איז אזוי, די מענטש הייסט פנחס וויילער, די פנחס וויילער איז געווען דער וואס האט געגעבן די טיפולים און ער האט חתונה געהאט מיט די פרוי. למעשה איז געווען דא פארמישט משמרת הצניעות מיט טוהר המחנה, און ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן קיוויסי, און דער אנדערער האט געהייסן דאווידאוויטש, און דאס איז דאך מיין דאווידאוויטש, דער וואס האט געזאגט ער קען שיסן, און נאכדעם איז אויך געווען אינוואלווד א גערער וואס דער גערער האט געהייסן לוזער וויגדאראוויטש. לוזער וויגדאראוויטש, ער איז א גערער. למעשה דער מענטש פנחס וויילער האט געשריגן אז זיי רודפ'ן אים, זענען אים נאכגעפארן אמאל אויף די שווייץ אין א האטעל און אנגעמאקלט די ביינער, זיי האבן אים צוגעבונדן די הענט און די פיס און זיי האבן געזאגט אז זיי וועלן אים שיסן, בקיצור, און די חברה וואס האבן דאס געטון האבן באקומען צען טויזנט שקל. אויסער די הוצאות פונעם פלייט. און איינמאל איז ער געפארן אויף אוקריינע האבן זיי אים אריינגעשטעלט אין אוקריינע די דראגס, ער איז אנגעקומען אין עירפארט מען האט אים איינגעזעצט ער האט געזאגט ער ווייסט פון גארנישט, נאך א יאר וואס מען האט געמאכט חקירות איז ארויסגעקומען אז ס'איז אלעס ליידער געווען אונטערגעשטעלט פון משמרת הצניעות און פון טוהר המחנה. און ממילא האבן זיי געהאלט א חשבון אז מ'עט זיי איינזעצן אין אוקריינע זענען זיי פטור פון זיי אין ארץ ישראל דאס איז אויכעט אין זיין קראנקייט אויב ער וואוינט מיט אן אשת איש צו מיט א פרוי וואס ער טאר נישט וואס א חילוק ווי ער וואוינט מיט איר סדנא דארעא ביי עקיבא כץ קען גיין חתונה האבן פארוואס זאגט רב פדווא ווייל אז ער'ט האבן א ווייב האט ער נישט ארומלויפן ער האט דאך געהאט א ווייב און ער האט איר געמוזט גט'ן ווייל ער איז ארומגעלאפן ענטפער דו פדווא דו ביסט דאך אזא אפגעריסענער פערד איך וויל דיר זאגן דיין טאטע האט נישט געקענט טון א גרעסערן פערדישקייט ווי דיך צו שטעלן אלס רב אין לאנדאן. יעצט צו די זעלבע צייט וואס מ'האט זיי איינגעזעצט אין אוקריינע האבן זיי אריינגעגעבן אויף מענטשן וועם זיי זענען חושד ווייל זיי האבן געוואלט ארויסשלעפן געלט פון זיי און נאך אנדערע עבירות חמורות קען זיין זיי האבן אויך ליב געהאט דאס ווייבל,. וויאזוי איז עס ארויסגעקומען ווייל ס'איז דא דער לוזער וויגדאראוויטש דאס איז דער גערער, אין גער האט מען דאך געארבעט אזוי ווי אין קאצק אויף אמת האט ער געזאגט פאר די רעגירונג איך ווער אן עדות פאר ענק איך וועל ענק אלעס פארציילן וואס דארטן איז פארגעגאנגען און וואס דארט איז געשעהן. בקיצור, איינער שרייבט דא אייזער טויער ווייזע מחנה, ס'איז טוהר המחנה, טוהר הפופיק אזאלעכע גנבים גזלנים, און אייך האט אויכעט ר' חנן דאווידאוויטש געזאגט מיר קענען אייך שיסן אויכעט. האהאהאהא לייטס אפ! איך האב געווארט מיט אמעריקאנער יענקי דודל דען איך האב אים געזאגט העי ערביד איר האט יעצט אנגעטוהן א בולעט פרוף וועסט מיט די הויזן ווייל איך קען שיסן אין אחור אריין אויך איז ער אזוי אנטלאפן איך האב אים קיינמאל נישט געזעהן מער איך געדענק שוין נישט וויאזוי ער האט אויסגעזעהן עניוועי איז איז זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען זיי האבן אריינגעשטעלט פאר יענעם בסמים דראגס און זיי האבן געקלערט מ'עט זיי האלטן אין די תפיסה אין אוקריינע די סוף איז געווען מען האט זיי אלע דריי אויפגעפיקט. היינט האט דער עולם נישט מורא פאר קיינעם און מען גייט אין קאורט און מען זאגט דעם אמת, און געס וואט? אין די אמאליגע צייטן ווער ס'האט געגעבן געלט האט דער שופט אזוי געזאגט, היינט זיי טרייען צו מאכן א משפט צדק ווייל ווען נישט שעמען זיי זיך דאך פאר די גאס, סאו דאס איז יענקל חנן'ס ארגענעזעישאן און סאפראנאוויטש וואס דער בית ישראל האט אים נאך געשטעלט. גנבים גזלנים, ער זאגט מיר איך קען גארנישט טון מיט די עדה החרדית שוויץ באד, ווייל די עדה געבט מיר א צעטל אז איך קען גיין נאך געלט, איר הערט וואס דא טוט זיך? אנבעליוועבל. סאו האט מען אויפגעפיקט די ועד לטוהר המחנה אז זיי האבן געוואלט אויסקוועטשן געלט, זיי האבן געסטראשעט, זיי האבן געהאט ווידיאוס, זיי האבן געהאט דראגס, און זיי האבן אונטערגעהערט מענטשנ'ס. פאן קאלס, און ברוך השם אונז גיימיר זיך נישט לאזן אפילו נישט פון כי הניחך השם אלוקינו היו בחנונים, אפילו נישט פון יענקעלע חנון, הע הע, קומט מיר זאגן אז איך האב דעם שמוציגסטן האטליין אין די וועלט און איך מאך קאליע די גאנצע יוגענט אין ירושלים, מען האט נאכדעם עס נישט געהערט אין ירושלים מיין האטליין. ס'איז נאך נישט געווען אויף ארץ ישראל'דיגן שידור, נאר סאטמאר קאקמאר האט אים באצאלט ער זאל גיין זאגן, דעטס אלל איט וואס, און נאכדעם האב איך אים געזאגט, איך האב מיט דיר א דיעל, דעם טאג וואס דו מאכסט צו דעם שוויץ מאך איך צו דעם האטליין, וועסט צוריק עפענען עפן איך מיין האטליין, און ס'איז קיינמאל נישט געקומען דערצו ער זאל צושפארן דעם שוויץ ווייל דאס ברענגט איין גרויסע רעוועניוס. יעצט למעשה די וואס זיי שלאגן זיך קעגן מיליטער טוען א מורא'דיגע חילול השם, זיי שטעלן זיך אפ אינמיטן די גאס און האלטן אויף די טרעפיק, וואס טוסטו אז אן אמבולאנס דארף דורך פארן מיט א פרוי, א שוואנגערע פרוי אדער א מענטש מיט א הארץ אטאק, ס'דא דער פלג ירושלמי הייסט עס, דאס איז דער משוגענער אויערבאך, דאס איז א נערוון קראנקע משפחה, ער אליינס זאגט מען שוין געווען אפאר מאל אין משוגעים הויז, כ'ווייס דער פון טבריה זיין ברודער האט א זון וואס האט זיך דערטראנקען אין א מקווה, האט זיך צוגעקייטלט צו די מקווה און ער האט אנגעפילט דאס וואסער און האט זיך דערטראנקען.

דאס זעלבע איך אויכעט. ווען איך זעה ס'איז דא קנאים פרעג איך קודם וואס איז מיט די נערוון? די מצב פון די נערוון? ס'איז געווען דא איינער א משוגענער א קנאי פלעגט נאך שרייען די פרויען און די שאפראנער רב'ס זון איז נעבעך א נערוון קראנקער, נאכדעם איז געווען נאך איינער דער דעם טענקער זון, כ'האב אפגערעדט מיטן טאטען געבען אים א דזשאב ווייל ער ווערט קראנקער פון טאג צו טאג, עניוועי מ'האט אים שוין אראפגענומען פון דעם עירוב ער לויפט שוין נישט נאך, ער האט געזאגט דעם טאטען איז שולדיג קאסט פינף און דרייסיג פערציג טויזענט דאלער מען האט עס אים באצאלט ער האט א דזשאב היינט איז ער נארמאל כ'מיין ער איז מסתם אויף דראגס מעדיקעישן באט איך ווען איך זעה א קנאי קוק איך קודם צו ער איז נישט אביסל מענטלי דיפעקט די אלע די נטורי קרתא די וואס זיי לויפן היינט מיט די אראבער רובם ככולם מענטל וועקאס. סא די פלג ירושלמי ס'טוט זיך ס'טוט זיך זיי זענען אריין צו ר' חיים קניבסקי האט ער געזאגט אזוי ער איז א בהמה האט אפן געזאגט מען הערט עס אויף א טעיפ ער זאגט אויף אויערבאך ער איז א בהמה פרעגט אים יענער די בית שמאי און די בית הלל קריגן זיך קען מען דען זאגן אז די בית שמאי זענען נישט הייליגע מענטשן זאגט ער יענע זענען דאך געווען מענטשן כ'מיין ס'איז געווען שרפי מעלה אבער מענטשן זאגט ער דער איז דאך א בהמה זאגט ער א בהמה שטעלסטו דא אריין יא ברוך השם האט זיך אויסגעלערנט. געזאגט. מען נעמט נישט קיינעם אין מיליטער געצווינגענערהייט דערווייל. יעצט ס'איז דא א גרויסע פראבלעם, די רבנים זאגן אז מען זאל מתיר געבן מ'זאל כאפן בילדער אום שבת ווי זיי עסן די פרוכט חמשה עשר, ווייל וואס זאלן זיי טון אז ס'איז אריינגעפאלן דער שבת? דאס איז דאך זייער גאנצע זאך פארוואס זיי היטן תורה ומצוות, ווייל זיי ווייסן אז אז די ווידיאוס כאפן עס אויף, אבער אז ס'איז שבת קען מען דאך נישט. ער וויל זיך נישט האלטן אידישקייט. יעצט איז דא נאך א זאך, מען האט יעצט געכאפט נאך א ראש ישיבה וואס ער איז א רב, און ער האט געטאטשט פרויען און ער האט געטון וואס מען האט נישט געטארט, ער איז א רב אין א שטאט און ער האט עפעס ליב געהאט זייער שטארק א פרוי און ער פלעגט אהיים גיין צו איר נאר ער פלעגט זיך צודעקן און ער האט זיך אנגעטון גרויסע ברילן און ממילא אז ס'זאל מען נישט זעהן ווער ער איז למעשה. איז ער געקומען איינמאל, דען געקומען נאכאמאל צוגעדעקט, און דער סוף איז געווען אז ווען ער איז אריינגעקומען פלעגט ער ארויסנעמען זיין ערווה, און ער האט געטון מעשה מגונים מיט די פרוי מיט אלעם, און מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים איינגעזעצט. זיי האבן געבעטן דעם רב אז ער זאל פארלאזן דעם ישוב, און ער האט פארלאזט, אבער זיי האבן געזאגט מ'זאל אים גארנישט טון. למעשה די שטאט איז אזא אונטער אזא שאק, אז עס איז אנבעליוועבל. זיי האבן געוויסט אז דאס איז זייער א חשוב'ער רב. מענטשן ווייסן אז ער גייט... ער איז א פרומער. ער איז דתי לאומי. ער איז געווען ראש ישיבה אין תיכון. און ביז צוויי יאר צוריק האט ער געלערנט אין יוניווערסיטי בר אילן. און ער האט אויך געלערנט אין מכללה דתית לחינוך. יעצט, מען האט אים איינגעזעצט און די פאליס גייען יעצט ארויסגעבן א כתב אישום אויף אים. יעצט, די בערלאנד'ס חברה גייען ארום אז מען זאל זיך מקשר זיין צום צדיק. כ'הער זאגן מען האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל. פארוואס האט מען אים אריינגעפירט? דאס איז סתם רומארס. ס'קען זיין ס'איז נישט אמת. ניין, אז ער איז אין שפיטאל איז אמת. ס'איז דא וואס זיי זאגן אז זיי ווילן אים נישט ארויסלאזן ווייל זיי זאגן ער האט נאך כח גברי כח סוס אזוי ווי א יונגיטשקע בחור פון צוואנציג יאר והוא כחתן יוצא מחופתו. סאו זאגן זיי אים ליסען הי'ל סטרייק עגעין, סאו די משפחה וויל אפילו נישט אז מ'זאל אים ארויסלאזן, יעצט איך הער זאגן ער האט געהאט צוטון מיטן הארץ האט מען אים געפירט אויף א באהאלטן פלאץ אנדיסקלאוזד האספיטעל כדי מ'זאל נישט נאכקומען די חסידים, לאידך גיסא איז דא וואס זיי זאגן אז מ'איז אים געגאנגען אפשניידן די מעשה דעטס איט, זיי ווילן אים מסרס זיין, זיי געבן נידלס זיי שניידן עס נישט אפ, אבער זיי זאגן אנדערש ער האט. היז נאט גאנא קאנטראל הימסעלף ער וועט זיך צוריק טרעפן אין תפיסה. יעצט אין ארץ ישראל אינעם רעדיא איז געווען א גאנצע מדובר פון איינע א פרוי וואס זי האט דאס אלעס וואס איך זאג שוין יארן האט זי געמאכט א סאם אפ און זי זאגט ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז די עלטערן זאלן וויסן וואס ס'גייט פאר מיט פארסינג די טשילדרען טו העוו סעקס און מ'זאל אוודאי ארויסקומען מ'זאל נישט מאכן ווייטער סיילענט. און ס'איז געווען די אסיפה אין מלון קראון פלאזע אין ירושלים, און ס'איז געווען הונדערטער מענטשן, און ס'איז געווען עה ארויפגעכאפט אויפן טעלעוויזשן, און יעדער איינער האט אנגעהויבן צו רעדן פון דעם. דאס איז געווען די תהליך, דאס איז דער גאנג פון יציאת מצרים, מ'איז ארויס פון עבדות לחירות משעבוד לגאולה, אונז שלאגן מיר זיך מיט די שווערסטע מכה, מ'מוז מציל זיין די קינדער, און די שקצים, די רבנים, שטעל דיר פאר מענדל פוקס האט זיך אויך אריינגעמישט אין דעם חזיריי, ס'איז אנבעליוועבל. און די עיקר איז אז מ'זאל קיינמאל נישט גיין מיט א פרעמדע, אבער עס איז נישט אינגאנצן אזוי ווייל די היימישע פעמילי איז די גרעסטע סכנה, נאך גרעסער ווי נישט צו גיין מיט א פרעמדע. און מען זאל נישט האלטן קיין סוד פאר די עלטערן, מען זאל אלעס פארציילן, מען זאל אויסלערנען די קינדער, עלטערן מוזן אלעס וויסן, נאו קיפינג סיקרעטס. האב איך געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז דא איינער א משגיח וואס ער איז אזא אין א ישיבה איינגעשטעלט און ער האט נעבעך געטוהן מיסע זאכן מיט דריי שוועסטערס וואס זיי זענען קרובים פון זיין משפחה. וויאזוי האט ער זיי געכאפט? ער האט זיי געזאגט אז על פי הלכה מעג מען וואוינען מיט א קרוב משפחה, איר קענט זיך די גאנצע באלאני. בקיצור געווען איינע פון די חשובסטע משגיחים אין ירושלים, און ס'האט געהייסן אז מ'האט געמאכט א דיעל, אבער איך האב ענק געזאגט אז ס'נאך נישט זיכער ווייל זיי די וויקטימס ווילן נאך נישט מאכן א דיעל, זיי זאגן זיי קענען באשטיין זיך ארויפצושטעלן, קענען באשטיין אלעס צו פארציילן וואס איז פארגעגאנגען, און מ'גייט אים נישט ארויסלאזן, און מ'גייט האבן א געהעריגן משפט, האב איך געזאגט דערפון פאריגע וואך אז ס'טוט זיך ווייל די משפחה איז נישט מסכים צו קיין דיעלס. יעצט אין די צייטונגען אין ארץ ישראל אין ידיעות שטייט אז די לעצטע יארן האט זיך חבד צוגעשטעלט צו האבן א רשת פון חינוך פון וויאזוי ס'דארף צו זיין, מ'לערנט די קינדער, מען האט שוין פסיכיאטערס אין זייערע מוסדות, וואס א מחיה. און אויך אין זעלבן ידיעות אחרונות שטייט אז חבד טענה'ט אז ס'איז ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מען דארף מסביר זיין פאר די קינדער אלעס, און אויך אז א מלמד טאר זיי נישט מאנס זיין. יעצט, איינער איז געגאנגען וויזיטן חזריה פון קא קא קאראקאס און ער האט אים געברענגט א אנאנאס, אנאנאס הייסט א פיינעפל, ווייל אוינעס, און ער האט אים אויך געברענגט א בענענע, פארוואס? ער זאל עס אריינשטופן אין אחור אריין. ס'איז נישט צום גלייבן, געדענקטס כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך אז ס'איז דא איינער משה פרידמאן, מ'האט אים ארעסטעד געלערנט און ער איז געווען א מלמד, ער האט צוגעהאלפן קינדער ספעשל עד, און ער איז געווען אין ישיבה בני ציון אוו באבוב אויף פופצנטע עוועניו אין בארא פארק, און ער האט אפגעטון כל דבר אסור מיט קינדער, גענומען א גוטן לויער, און דער סוף איז געווען אז מען האט אים באפרייט, מען האט אים אזוי ווייט באפרייט אז ער איז אפילו נישט געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. איר הערט וואס דא גייט פאר? ס'איז ממש ס'איז א גרויל און א שרעק אונז שלאג מיר זיך נאר ארויס וואס מיט אסאך מענטשן נישט אנגעקומען אין ערגעץ נו מ'האט זיי דער אייבישטער ערגעץ סאם האו האט ער זיי פארדרייט דעם קאפ און מ'האט זיי אויפגעפיקט פאר אן אנדערע ריזן וכדומה אזוי ווי חזריה ראזענבוים יעצט האב איך אייך געזאגט אז ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים אזוי נעבעך ביטערליך ארויסגעלאזט. געהאט. משה פרידמאן האט מען אים צוגענומען די לייסענס אלעס, ס'דא א פיקטשער פון אים איבעראל, אבער אונז האב מיר נאכנישט די זאכן דאן ווי אונז וואלט מיר געדארפט. וויל איך ענק יעצט פארליינען, כ'האב באקומען די וואך פונקטליך אלע זאכן וואס מ'האט געטענה'ט קעגן אים אין קאורט, און ס'איז שרעקליך עס צו הערן, פארוואס זאל איך עס פארליינען? ווייל איך וויל ענק ווייזן אַז ער האָט אַריינגעשטופּט פאַרן קינד אַ באַנען אין טוכעס. קודם האָט ער געשטופּט זיין, זיין, פּיפּיק אינעם קינד, נאָכדעם האָט ער געשטופּט דעם קינדס פּיפּיק אין אים. נאָכדעם האָט ער געמאַכט מציצה פאַרן קינד, און אַ סך מאָל האָט ער געהייסן דאָס קינד זאָל אים מאַכן מציצה. ס'איז ממש אַ שרעק. און פאַרוואָס זאָג איך עס? נישט ווייל איך וויל האָבן אַ מנוול'ישן האָטליין. רבותי, מען דאַרף די אַלע זאַכן רעדן מיט די קינדער. מען דאַרף זיי מסביר זיין פּינקטלעך, קיינער טאָר נישט אָנרירן דיין פּיפּיק און נישט מיטן מויל טאָר ער דיר נישט אָנרירן און נישט אַז ער, זאָל זיך אין דיר אַרײַנשטופּן, און װען ער כאַפּט דיך אָן פֿון אונטן, כאַפּט ער דיך נישט אָן מיט זײַן פֿינגער, און ער שטופּט נישט זײַן פֿינגער, ער שטופּט זײַן פּופּיק, און דאָס איז משכּב-זכר, און דאָס איז די גרעסטע עבֿירה, און אױסער דעם, װאָס ס'איז די גרעסטע עבֿירה, דאָס מאַכט דעם קינד די מערסטע דעמעדזש. ס'איז אָנבעליװעבּל! סאָ, ברוך-השם, אַבי מע קען זיך אָפּלערנען פֿון די אַלע שײגעץ-שטיקן. יעצט װיל איך עטס זאָלטס אױסהערן פּינקטלעך אַלעס, װאָס ער האָט געטאָן.

נישט איינמאל א יאהר, ניין מאלטיפל אינסידענטס פער מאנט, און ער איז שוין א געלערנטער און ער האט שוין לייסענס. הי דיד סטרייק די אינפארמענטס הענד ענד די דיפענדענטס הענד ווען אינפארמענטס הענד וואז אינדזשערד ענד טריטעד וויט די קעסט. ער האט אים געגעבן מיט זיין האנט א זעץ אין יענעמס האנט, דעם יונגל, און ער האט אים צובראכן די האנט און מען האט אים געמוזט לייגן א גיפס. הי דיד פלעיס די דיפענדענטס הענד אן די אינפארמענטס עקספאוזט באטאקס. יעצט די באטאקס הייסט דארטן ווי ביים אחור נאכן רוקן ווערט די אחור אביסל גרויס ס'איז דא דארטן די פלייש אויף וואס מען זיצט דעם זיצער און דארטן האט ער זיך געלייגט די האנט שטעל דיר פאר יעצט הי דיד גרעב די אינפארמענטס פינעס ער האט אים אנגעכאפט עה עה דעם פיפיק, די ערווה, דעם אות ברית קודש. דיד אינסערט דע דיפענדענטס פינגער אינטו די אינפארמענטס ענוס, ער האט אים אריינגעשטופט זיין פינגער אין יענעמס תחת, אין דעם יונגעלס תחת, איך ווייס באמת נישט וואסערא סעקשועל פילינג דאס איז אריינצולייגן א פינגער אין א תחת, קענסט גיין קויפן רינדען פלייש אין בוטשער סטאר און עס אריינשטופן אין פלייש, די גמרא ברענגט עפעס א גוי האט געמאכט משכב זכר מיט א טויטע בהמה, קענסט עס אויך טון יעצט. ער דיד אינסערט א בענענע אינטער די פארמענטס ענעס, ער האט אים אריין געלייגט אין די מחילה האט אים אריין געשטיפט א בענענע, וועגן דעם האב איך געזאגט די גאנצע זאך אז די בענענע האט מען אריין געשיקט פאר דעם קאקאראקאקאקאקאקאקאסע רבי'ן, ווייל דאס איז א זאך וואס די סעקס פריקס טוען זיי שטיפן אריין א בענענע אין יענעמס תחת, וואס ער האט פון דעם ווייס איך נישט, יו נאו איטס ריעלי ביאנד אווער אימעדזשינעישן וואס זיי האבן פון דעם. דיד פוט די דיפענדענטס מאוט אן די אינפארמענטס באטאקס, ער האט זיך ארויף געלייגט זיין מויל דעם אריין, אויף ווי דער אחור ווערט אים גרויס, אנבעליוועבל, דיד פלעיס די אינפארמענטס פינעס אינטו די דיפענדענטס מאוט, ער האט אים אריין געלייגט דעם פיפיק אין זיין מויל, עטס געדענקטס איך האב ענק אמאל געזאגט אז מען זאל נישט לאזן קינדער גיין צו א ברית, מען זאל מאכן זיכער אז זיי זעען נישט וואס מען טוט דארט. ווייל ער האט אים מסתמא איינגערעדט אז ביי ברית טוט מען דאס, דארף ער עס אויך טון. כ'האב ענק געזאגט מען דארף אפהיטן די קינדער מיט אלעמען, אונז מאכט מען מציצה בפה אלעס, באט די קינדער דארפן דאס נישט זען, ווייל נאכדעם קומען די גרויסע זיי זאגן ווייסט אזוי מאכט מען א ברית און ער גייט ווייזן וויאזוי מען לעקט אים אויס, פוי. יעצט דיד בייט די אינפארמענטס פינעס וויט דיפענדענטס מאוט. ער האט אים געביסן אין פופיק. נעבעך. דיד טיי א סטרינג עראונד די אינפארמענטס פינעס. ער האט גענומען א שטריק און ער האט עס ארום געבינדן דאס יונגעל'ס פיפיק, איי דאנט אנדערסטענד דיס באט דיס איז וואט הי דיד אפאר מאל א חודש, יעצט דיד שאווער רעג אונטער די אינפארמענט'ס מאוט, ער האט אריין געשטופט א שמאטע, יעצט וואס דאס ריזעמבלד ווייס איך נישט, אנלעס דאס קינד האט נישט געכאפט אז ער האט געהאט אריין געוויקלט זיין פיפיק אין די שמאטע, איי דאנט אנדערסטענד דיס, דיד טיי די אינפארמענט'ס ליפ שאט וויט סטרינג. ער האט צוגעבינדן די אינפארמענט'ס ליפס מיטן סטרינג, און דאס קען איך פארשטיין ווייל ער האט נישט געוואלט ער זאל שרייען, דאס טוען אסאך ווען זיי מאכן האלד אפס, דאס אלעס דארף מען אויסלערנען די קינדער, ס'איז דא וואס לייגן ארויף א מעסקינג טעיפ אדער זיי לייגן ארויף די העווי טעיפ, דאן קען דאס קינד נישט שרייען, ס'האט אבער נאך א פראבלעם, טאמער לייגט ער אביסל אויף די נאז אויכעט און ער קען נישט אטעמען און ס'איז נאך א ער האט א קאלד קען ער שטארבן. דיד דיספלעי ע גאן טו די אינפארמענט ענד סטעיט טו די אינפארמענט סאם ענד סאבסטענס, האט ער אים געזאגט אזוי, יו'ד בעטער נאט טעל יור פערענטס אר אייל קיל יו ענד יור פעמילי. איך האב געוואלט אז זאלסט הערן וויאזוי מען אטאקירט קינדער, יעצט זאל זאגן דיין קינד, קיינער וועט דיך נישט הרג'נען, און אז מען וועט דיך שיסן וועט עס נישט געלונגען, איך בין אויכעט א אוד מוצל מאש, מען האט מיך אויך געשאסן, מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, דאונט ווארי אבאוט איט. זאג די קינד אלעס מוז א טאטע און א מאמע וויסן, עספעשעלי ווען ער האט דיספלעיט א גאן, ס'איז מסתם געווען א פלעי גאן, ס'קען נישט זיין ס'איז געווען אן אמת'ע גאן, כ'האב ענק אלץ געזאגט, מ'מאכט ביי המן און מ'שיסט מיט גאנס, מ'לערנט אויס די קינדער פייער קרעקערס, דעטס נאט וואט המן און די גאנצע מגילה איז מעיד פאר, יעצט, די בוי וואז בארן אין טו טויזנט סעווען, סאו וויל איך ענק זאגן ווער ס'קען נישט גוט רעכענען וויל איך ענק אויסרעכענען, פון טו טויזנט סעווען ביז טו טויזנט סעווענטין איז נאכנישט קיין צען יאר,

זיי סטראשען און זיי קומען מיט קענדיס, מיט גודי גודיס, אלע זאכן דארף מען לערנען די קינדער, אלל די גימיקס אף די טרעיד, יעצט ער האט באקומען אן עונש אז ער האט געמוזט סערענדערן זיין דעפארטמענט אף עדיוקעישאן טיטשינג לייסענס, דאס האט געקאסט, כ'ווייס איינער פון מיין משפחה נעמט יעצט די לייסענס ער האלט שוין ביי פינף און צוואנציג טויזענט דאלער, און איך קען מיר פארשטעלן וויפיל זיינס האט געקאסט, און ער טאר קיינמאל נישט קאנטעקטן די וויקטעם אר בי עראונד עניוואן אנדער די עידזש אף עיטין. ער טאר אין א שול נישט קומען, רבותי אז איר זעט אים אין א שול קאלט די פאליס! ניין וואן וואן דאס מעג מען קאלן שבת אן א שינוי, געהעריג דיילן און אין שבת שחל ביום כיפור אויך. יעצט ער טאר נישט רעדן צו אנדערע סעקס אפענדערס, ער טאר נישט וואטשן פארנאגרעפי, ער טאר נישט קאלן אזאלעכע פאון סעקס סערוויסעס אזוי ווי פרויען זאגן יו וואנא גאו אוט, יו וואנא העוו א גוד טיים, די אלע זאכן טאר ער נישט. זיי געבן אובאכט ער זאל זיך נישט אראוזן ווייל ער איז משוגע און ער טאר נישט נוצן א קאמפיוטער צו זעהן סעקשועל מאטעריאל. יעצט איך זאג אז ער זאל גיין צו א גוטן געזונטן סייקאלעדזשיסט און ער זאל נעמען גוטע טריטמענט ווייל ער איז טויט קראנק, טראסט מי, טויט קראנק. יעצט דער לויער אידאלא נעמט זייער אסאך געלט, פון ווי איז געקומען דאס געלט? פון אונזער הייליגע קאמיוניטי, הייליגע אידן, מען קען צוקוקן מען נעמט מיידלעך אין מיליטער און בחורים. קאט די באלאוני, מען נעמט מען מען טוט כל דבר אסור מיט אלע בחורים און מיט אלע קינדער. כ'האב נאר געוואלט ענק מסביר זיין אז מען דארף אויסלערנען דאס קינד פון א בענען אויך. סא דעי חברה די לייצים האבן געטראגן אן אנאנאס, אנאנאס איז אל"ף נו"ן נו"ן סמ"ך, אל"ף נו"ן סמ"ך מיט איין נו"ן מיינט א אונס, און זיי האבן געטראגן פאר דעם חזרי'ן אויכעט א בענען ער זאל זיך קענען אריינשטופן אין תחת וויפיל ס'גייט אריין. אנבעליוועבל. א גוטן שבת.